איך בין פֿיר טויזנט מייל אוועק אבער איך וויל אריין שיקן אביסל דברי התעוררות אז מען מוז זיך אנהייבן צוזאם צו נעמען רבותי ס'קען נישט אזוי אנהאלטן אפאר יאר צוריק איז געווען די זעלבע זאך פאר פסח איינער האט פראבירט צו מאכן פסח און ס'האט אומגעברענגט אפאר קינדער און יעצט איז ווידער די זעלבע. צו פאר פסח, צו פרשת פרה.
הייליגע משנה ברענגט אין מסכת ברכות דף ה, משנה ג, האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך, ועל הטוב יזכר שמך, אדער מודים מודים משתקין אותו, דאס מיינט מען אזוי, ווען איינער זאגט ביים דאווענען, על קן ציפור יגיעו רחמיך, רבונו של עולם חנון ורחום אתה, דו ביסט א חנון ורחום, ועל קן ציפור יגיעו רחמיך, מען זעט דיין רחמנות אז דו האסט געהייסן מען זאל אוועק שיקן די מאמען און דו האסט נישט גענומען די מאמע מיט די קינדער, אדער אזוי זאגט רש"י פשט, דער רמב"ם זאגט אביסל אנדערש אז ער זאגט אזויווי דיין רחמנות איז געקומען ביז צום קן ציפור ווייל דו האסט געזאגט לא תקח האם על הבנים אזוי זאלסטו דיך אויף אונז אויך מרחם זיין. אדער מען זאגט ועל הטוב יזכר שמך און מען זאגט על הטוב אויף אלע זאכן וואס דו טוסט אונז גוטס זאל דערמאנט ווערן דיין נאמען, אדער איינער זאגט מודים מודים ער זאגט צוויי מאל מודים משתקין אותו פארוואס מאכט מען אים שטיל ווייל ס'זעט אויס ווי ס'. ווי ער זאגט חלילה אז ס'דא שני רשויות. על כל פנים, די גמרא איז מברר אז ווען מען זאגט אויף קן ציפור יגיעו רחמיך איז דא אין דעם צוויי דעות פארוואס מען מאכט אים שטיל ווייל ווען ער זאגט על קן ציפור יגיעו רחמיך. איין דעה איז ווייל ער איז מטיל קנאה במעשה בראשית ווייל דער ער ווייזט אז דער אייבערשטער האט מער רחמנות אויפן קן ציפור און נישט אויף די מענטשן ווייל מען זעט דאך אז ס'איז דא געוויסע אומגליקן ביי מענטשן. אדער די צווייטע טעם איז ווייל שעושה מדותיו, ער מאכט די מידות, דאס מיינט מען די מצוות פונעם אייבערשטן רחמים, און דערווייל איז עס נישט מער ווי גזירות. די צווייטע זאך איז אז מ'זאגט על הטוב יזכר שמך משתקין אותו, ווייל דער זאגט דאך ווען דער אייבערשטער טוט דיר גוטס מאכט מען אים דעמאלטס זאל דער אייבערשטנ'ס נאמען. געבענטשט ווערן, דערמאנט ווערן, קומט אויס ווען ער טוט חלילה נישט גוט, וואס ס'זעט ביי דיר אויס נישט גוט, דעמאלטס לויבט מען נישט דעם אייבערשטן, און אונז ווייסן מיר דאך אז חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטוב, ממילא איז משתקין אותו, און נאכדעם האומר מודים מודים איז אויך משתקין אותו, פארוואס? ווייל ס'זעט אויס ווי ער בוקט זיך צו צוויי רשויות. על כל פנים, דאס איז די משנה מסכת ברכות דף ה, משנה ג. יעצט אין חינוך אין מצוה תוו ק ל ז איז דא א מצוה פון כי יקו ר קן ציפור לפניך בדרך אז עס טרעפן א קן ציפור אויפן וועג בכל עץ או על ארץ אפרוחים או ביצים ס'עט זיין אדער אייער אדער פייגלעך והאם אין די מאמר אויף עצות על אפרוחים או על הביצים זא, זאגט ער אן די תורה, לא תיקח האם על הבנים, זאלסט נישט נעמען די מאמע מיט די קינדער, נאר שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, קודם זאלסטו אוועקשיקן די מאמען, און נאכדעם קענסטו נעמען די קינדער. יעצט, ס'דא נאך א א פסוק אין חומש, ס'שטייט אז אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אז דו שעכטסט א בהמה, זאלסטו נישט שעכטן אין איין טאג די מאמע מיטן קינד. יעצט, דער חינוך זאגט, שורש המצוה, פון די שורש פון די מצוה פון שלח תשלח את האם, זאגט ער שהשגחת הקל ברוך הוא על בריותיו, במין האדם בפרט, די השגחה פונעם אייבערשטן איז אויף זיינע מענטשן, אינעם מין פונעם מענטש, דאס טייטש ביי מענטשן בפרט, ס'איז דא בעלי חיים און ס'איז דא ביי מענטשן, כמו שכתוב אזוי ווי ס'שטייט א פסוק אין איוב, כי עיניו על כל דרכי איש, אז די אויגן פונעם אייבערשטן איז אויף אלע דרכים פון א מענטש. ער זאגט ער אזוי. כי בהשגחת החי וקיים לעד ברוך הוא על הדבר ימצא בו הקיום, די גאנצע קיום פון יעדע זאך איז נאר ווייל דער אייבערשטער איז משגיח דערויף, ובהניח האדם דעתו על זה ווען א מענטש וועט צולייגן זיין שכל צו דעם יבין דרכי השם, וועט ער אנהייבן צו פארשטיין די דרכים פון אייבערשטן וירא און ער'ט זען כי המשכת קיום המינים בעולם שלא כלה ואבד, די אלע מינים וואס איז דא אויף די וועלט וואס איז נישט געגאנגען פארפאלן, אחד מכולם מביצי כינים, קיין איינס פון זיי נישט סיי פון אייער פון א כינים, דאס איז א כינה א לויז, א קליינטשיגע איי, ועד קרני ראמים, ביז די גרויסע הארן פון די וויזל טירן, די הערנער פון די הערשן פון די וויזל טירס זענען זייער גרויס, מיום שנבראו הכל במאמרו וחפצו על זה, פון ווען דער אייבישטער האט עס באשאפן מיט זיין זאגן יהי ס'זאל זיין, פון דעמאלטס ביז יעצט האט עס נישט נאר וועגן דעם א קיום ווייל דער אייבערשטער איז משגיח דערויף וכמו כן ידע אדם אזוי דארף א מענטש וויסן כי אשר ישמר מצוות בוראו אז ער וועט אפהיטן די מצוות פונעם אייבערשטן ויישר כל דרכיו און ער וועט אלע זיינע וועגן מיישר זיין והוא נקי כפיים ובר לבב און ער וועט זיך פירן ערליך און ער וועט האבן א ערליך הארץ תהיה השגחת הקל עליו דעמאלטס וועט זיין די השגחה פון אייבערשטן אויף אים ויתקיים גופו זמן רב בעולם הזה, וועט זיין גוף האלטן זיך דא א לאנגע צייט אויף די וועלט, ונפשו לעד לעולם הבא, און זיין נשמה וועט זיך האלטן אויף אייביג. כגון זה אמרו, וועגן דעם אזוי אויך האט האבן די חזל געזאגט, מידה כנגד מידה, אז דער אייבישטער געבט מידה כנגד מידה, דאס איז אין מסכת סוטה דף ח' עמוד ב', כי בהיות זה האיש נותן דעתו, ווען דער מענטש געבט אריין זיין שכל כי הקיים והטובה בהשגחת הקל בדברים, ולא בסיבה אחרת אז דאס אלעס איז ווייל דער אייבערשטער איז משגיח די אלע זאכן און נישט דורך אן אנדערע סיבה, יזכה גם הוא שיפנה אליו הקל לטובה ויקיים אותו, עט ער האבן א זכי' אז דער אייבערשטער עט זיך צו אים אויכעט קערן און ער'ט אויכעט האבן מאכן ער'ט זען אז דער מענטש זאל האבן א קיום, ובשכר הקיום והיכולת שהוא מאמין בבורא, די גאנצע שכר פונעם קיום פון יכולת איז ווייל ער גלייבט אינעם אייבערשטן. וכן אמרו חז"ל במדרש, שהאדם זוכה לבנים בשכר מצוה זו, אז א מענטש קען זוכה זיין צו קינדער וועגן שילוח הקן, כלומר, שימשך קיומו, אז ס'וועט ממשיך ווערן זיין קיום, וואס דאס מיינט מען, כי הבנים הם קיום האדם, די קינדער זענען דאך דער קיום פון א מענטש וזכרו זיין געדענק צייכן, ודקדקו הדבר לפי הדומה מאמרו, און וועגן דעם איז זייער דיק און גוט מדוקדק שלח תשלח את האם, אז דו'סט אוועק שיקן די מאמע, דעמאלטס ואת הבנים תיקח לך, דיינע קינדער האבן ביי דיר א קיום, כלומר בנים תיקח לנפשך, אז דו'סט נעמען דיינע קינדער צו דיר, שהיה יכול לומר, ס'וואלט דאך געקענט שטיין שלח תשלח את האם, וועגן וואס ואת הבנים תיקח לך וואס פעלט דאס אויס, נאר די תורה געט דיר דא אז דא גייט זיין ואת הבנים תיקח לך, אז דו'סט ממשיך זיין פאר דיר קינדער מיט דורות.

די גאנצע רחמנות איז פונעם אייבערשטן, נאר אויף דעם אופן וואס אונז וואס אונז האמיר יעצט דא דערמאנט, דאס טייטש אז דו'סט גלייבן אז דער אייבערשטער פירט דיך, און אז דער אייבערשטער פירט דיין גאנצן עקזיסטענץ מיט דיין גאנצן קיום, דעמאלטס עט אויסקומען אז דער אייבערשטער עט דיך טאקע ווייטער מאכן דו זאלסט האבן א קיום, אבער נישט אזוי ווי מענטשן מיינען אז דאס איז א רחמנות, דו האסט רחמנות אויף דעם. פייגל האט דער אייבישטער רחמנות אויף דיר זאגט ער ניין, ואמרו בטעם זה בגמרא מפני שעושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזירות, ס'איז נישט פשוט
איך גיי רחמנות האבן אויפן פייגעלע ממילא עט דער אייבישטער רחמנות האבן אויף מיר, ניין איך גיי טוהן וואס דער אייבישטער האט מיר געהייסן, און איך גלייב אז דער אייבישטער איז משגיח אויף מיר און אויף יעדן מענטש און דאס איז דער קיום פונעם מענטש, און דעמאלטס אז דו גלייבסט אין דעם דעמאלט וועט אויסקומען אז די מצוה וועט טון די פעולה אז את הבנים תיקח לך אז דו'סט נאך האבן פרינדזש בענעפיטס אז דער אייבערשטער וועט דיר געבן וואוילע קינדער און קינדער וואס זיי וועלן קענען ווי מ'זאגט ווייטער טראגן דיין נאמען אויף די וועלט. יעצט איז ער מסביר דער חינוך ואין הענין לומר שאין הקדוש ברוך הוא מרחם חלילה, לכאורה ווייזט זיך אויס ס'איז נאר גזירות און חלילה ס'איז נישטא קיין רחמנות פון אייבערשטן זאגט ער ניין, שהרי הוא נקרא חנון, שהרי נקרא רחום, שטייט דאך מה הקדוש ברוך הוא רחום אף אתה מרחם מה הקדוש ברוך הוא חנון אף אתה חנון, אלא כוונתם לומר שאין מידת רחמנות בו חלילה כמו בבני אדם. די מידה איז נישט אזוי ווי דער מענטש, הרחמנות בו מוכרח בטבעו, ששם הבורא יתברך שמו, דער אייבערשטער האט אריינגעגעבן יעדן מענטש די מידת רחמנות, און דעם אייבערשטנ'ס רחמנות איז נישט אזוי, במילא איז נישט ווייל דו עסט רחמנות האבן אויפן פייגעלע עט דער אייבערשטער רחמנות האבן אויף דיר, ניין! הרחמנות אליו, די רחמנות איז מחפצו הפשוט שחייבה חכמתו לרחם מפני שהיא מידה טובה. דער אייבערשטער האט די אלע גוטע מידות, רחום חנון, ממילא האט ער רחמנות. יעצט וכל הטובות נמצאות מאתו, און אלע גוטס קומט פונעם אייבערשטן. איז במילא, ואמרו כי בצוואה אותנו על זה, איז לא מצד ההכרח מצד הרחמנות ציוונו בדבר, שהרי התיר לנו השחיטה, דער אייבערשטער האט דאך אונז מתיר געווען אז מען מעג שעכטן, קען דאך נישט זיין אז ס'איז די ווארט איז רחמנות. כי כל, נאר די ווארט איז גזירות, כי כל המינים לצורך אדם נבראו, פארוואס מעג מען שעכטן, ווייל אלע מינים זענען באשאפן געווארן פארן מענטש, אבל הצוואה באותו ואת בנו שהיא כיוצא בו, אויף די אלע מצוות אותו ואת בנו, און כי יקרא קן ציפור, און בשאר מצוות רבות, אינו אלא כגזירה לפניו שגזר על זה בחפץ הפשוט. דער אייבערשטער האט גוזר געווען, ואילו רצה בהיפך מזה, לא יכריחנו דבר ולא ימנענו סיבה חלילה כמונו אנחנו הבנויים בכח הטבעי, ווען דער אייבערשטער וואלט ווען גוזר געווען פארקערט, וואלט מען אונז נישט געטארט זיך מונע זיין ווייל אונז האמיר אין זיך די מידות פון רחמנות וואס דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט אין יעדן, שמידת הרחמנות תעכבנו מלהשחית או תכריחנו להיטיב לפעמים, אז די מידת הרחמנות עט אויף אים רעגירן צו יא טוהן צו נישט טוהן, וזה ענין גז א וואס די חז"ל זאגן אז ס'איז נאר גזירות, אבער משורש ענין מה שזכרנו אז דער אייבישטער פארלאנגט אז מ'זאל וויסן. אמר איהו אדם כי את אשר ישמר מצות בוראו וישר כל דרכיו והי' נקי כפיים מבער לבב תהיה השגחת וקייל עליו ויסכים גופו זמן רב בעולם הזה ונפשו לעולם הבא אז א מענטש פירט זיך ערליך און ער האט דער אייבערשטער א השגחה אויף אים, און די השגחה מאכט ער זאל קענען זיין דא אויף די וועלט א לאנגע צייט מיט גוטע יארן, און אויכעט אויף יענע וועלט אויכעט. יעצט וואס האמער אונז דא ארויס פון די גאנצע זאך? אונז האמער ארויס אז דער אייבערשטער איז דער מקור הרחמים, דער מקור החסדים, אויף מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון, אלעס איז דער אייבערשטער, ער מיינט נאר אונזער גוטס. יעצט, ס'געשעט אזא ביטער אומגליק, וואס דער אייבערשטער האט דא צוגענומען אותו ואת בנו, פון ביידע צדדים, סיי די מאמע'ן האט ער צוגענומען סיי דעם טאטע'ן, ס'איז נעבעך א ביטער אומגליק, ס'איז אן ענין פון כרת, פון כריתות. כ'ווייס נישט צו דאס קינד העט בלייבן לעבן צו נישט, עס איז שוין אוועק, אבער על כל פנים טאמער גייט עס חלילה אוועק האבן זיי נישט איבערגעלאזט א שם ושארית, און דאס קען נישט זיין חלילה אז דער אייבערשטער טוט עס אן א חשבון, אזוי ווי דער חינוך הייבט אן, דער אייבערשטער האט א חשבון אויף יעדע זאך. בעיסיקלי בלייבט עס אז אונז, די וואס זענען איבערגעבליבן, דארפן אנהייבן זיך צו בארעכענען, פארוואס האט דער אייבערשטער דאס געטון יעצט? די וואך האט מען געליינט פרשת פרה, מען האט אויך געליינט פרשת כי תשא, יעצט אין פרשת פרה און אין פרשת כי תשא איז זייער גלייך ווען זיי קומען אינאיינעם. פארוואס? ווייל דעם טעם פארוואס מען האט געדארפט ברענגען די פרה אדומה איז איינע פון די טעמים איז ר' משה הדרשן ווייל ס'איז תבוא אינה אמו ותקנח צואה בנו. ס'האט אנגעמאכט צואה דער עגל דארף קומען די מאמע און דארף עס אויסווישן. יעצט איז אזוי. צו פארשטיין די סודות פון פרשת פרה איז דא מדרשות חלוקות, ס'דא וואס זאגן אז משה רבינו האט אויך נישט פארשטאנען באמת דעם סוד פון פרשת פרה אדומה, אפילו דער אייבערשטער זאגט לך אני מגלה, פאר דיר וועל איך עס יא אויסזאגן, איז אבער דא וואס זאגן אז דארט האט ער אויך נישט באקומען אלעס. שטייט אינעם פיוט פון פרשת פרה. די חז"ל האבן געזאגט אז משה רבינו האט געבעטן ער זאל פארשטיין דעם סוד פון פרה אדומה, האט אים דער אייבערשטער געזאגט עמוקה משאול מה תדע, אזוי שטייט אין דעם פיוט פון פרשת פרה, נאכדעם שטייט ווייטער אין דעם צווייטן חרוז תבוא פרה ותכפר לסוררה כפרה, ס'זאל קומען די פרה ס'זאל מכפר זיין פאר די וואס דארפן כפרה, יעצט. דער וואס האט געמאכט די פיוטים דאס איז דאך ר' אלעזר הקליר דאס איז לויט איין דעה ר' אלעזר בר' שמעון יעצט קומט אויס לויט דעם לויטן ערשטן פיוט אז דאס איז טיפער משאול מה תדע ס'האט גארנישט צו טוהן מיט דעם עגל וואס די אידן האבן געמאכט נאר דאס איז א סוד עמוק פון ששת ימי בראשית וואס דאס איז באהאלטן געווארן אז דאס איז מטהר טמאים ומטמא טהורים. ווען די אידן וואלטן ווען נישט געמאכט דעם עגל, וואלטן זיי אויך ווען געדארפט מאכן א פרה אדומה. פארוואס? ווייל ווען זיי מאכן נישט דעם עגל, וואלט דאך ווען נישט צוריקגעקומען מיתה אויף די וועלט. וואלט געווען גענוג איין פרה אדומה פאר די גאנצע צייט, פאר די גאנצע בריאת העולם. יעצט, אז וויבאלד זיי האבן געזינדיגט, איז דאך צוריקגעקומען מיתה אויף די וועלט, האט מען געדארפט מאכן. נײַן פּרות, און אַזוי ווי די משנה רעכנט אויס אין פּרה אז די צענטע וועט מאכן משיח. יעצט, וויבאלד זיי האבן געמאכט דעם עגל, ס'האט מטמא געווען טהור'ע מענטשן, זענען זיי טהור געווארן דורכ'ן אפר פּרה. ממילא קומט אויס אז אטאמאטיש איז די פרה מטהר די טמא'ע מעשה, אבער נישט אז דאס איז געווען דער טעם פון די פרה אדומה. ס'קומט אויס אז אפילו משה רבינו האט דער אייבישטער געזאגט אז מען קען נישט וויסן דעם עכטן סוד ווייל דאס איז א זאך וואס דער אייבישטער האט אוועקגעלייגט דעם ענין פון פרה אדומה נאך פאר די וועלט איז באשאפן געווארן, דאס איז א סוד וואס דאס איז עמוקה משאול. מיט דעם קען מען פארשטיין אפאר זאכן, קודם קען מען פארשטיין פארוואס דער אייבערשטער האט געהייסן מען זאל נעמען א פרה, האט דאך ער געדארפט הייסן מען זאל נעמען אן עגל, וואס עפעס נעמט מען א פרה, א פרה איז עלטער פון אן עגל, און נאכדעם קען מען פארשטיין נאך א זאך, א פרה האט מען אונז שוין געהייסן נעמען אין מרה, די חוקים פון מרה איז געווען די פרה אדומה, רש"י זאגט דארטן אז מען האט אונז געגעבן דארטן די חוקים דאס איז פרה, און דעמאלטס האבן זיי דאך נאכנישט געמאכט דעם עגל, איז א סימן ס'דא דא צוויי זאכן, ס'איז דא אן עגל און ס'איז דא א פרה, די פרה אדומה קענען מיר אונז נישט משיג זיין, און נאר פאר משה רבינו האט אויך דער אייבערשטער אויסגעזאגט לויט געוויסע מדרשים דעם סוד, און לויט געוויסע מדרשים ליגט נאך באהאלטן די סודות. און מיט דעם וועט מען פארשטיין נאך א זאך, אין פרשת חוקת שטייט אזוי, דער מדרש זאגט, כשעלה משה למרום ווען משה איז ארויף אין הימל מצא להקדוש ברוך הוא שיושב ואומר, האט ער געטראפן דער אייבערשטער זיצט און ער זאגט הלכה בשם אומרו, לעזר בני, כך הוא אומר, לעזר בני זאגט אזוי, עגלה בת שנתה איז א יאר אלט, אן עגל איז א יאר, פרה בת שתיים איז צוויי יאר. אמר לפניו זאגט משה רבינו פון אייבערשטן רבונו של עולם עליונים ותחתונים שלך, די אונטערשטע מיט די אויבערשטע אלעס איז דיין, ואתה יושב ואומר הלכה מפי בשר ודם, דו זאגסט א הלכה מפי בשר ודם, אמר לו האט ער אים געזאגט צדיק אחד עתיד לעמוד ס'וועט אויפשטיין א צדיק, רב לאזער, ועתיד לפתוח בפרשת פרה אדומה תחילה, ער וועט אנהייבן צו רעדן וועגן די פרה אדומה, תנן האבן מיר געלערנט רבי אלעזר אומר עגלה בת שנתה פרה בת שתים. אומר לו האט ער געזאגט האט משה רבינו זיך געבעטן ביים אייבערשטן רבונו של עולם יהי רצון שיהיה זה מיוצאי חלצי ס'זאל זיין מיינס אן אייניקל, אומר לו האט אים דער אייבערשטער געענטפערט חייך איך שווער דיר שיהיה מיוצאי חלציך ס'וועט זיין פון דיין אייניקלעך שנאמר שם האחד אליעזר דארטן איז עס אלעזר אבער ס'איז דא אין דעם סודות איבער סודות, איך וויל נישט יעצט אריינגיין. און אויך איז דא די שווערע קשיא וויאזוי גייט דער אייבערשטער און ער זאגט א הלכה פון רב לאזר וואס רב לאזר איז א יחיד און די חכמים קריגן זיך אויף די חכמים האלטן אז עגלה איז ב' שנה און פרה איז ג' שנה. איז דער תירוץ איז זייער פשוט רב לאזר לערנט פון דעם וואס מען האט געדארפט מאכן די פרה אדומה וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אנעם חטא פונעם עגל, און די חכמים רעדן שוין נאכן חטא פונעם עגל, וועגן דעם אין הימל האט מען גע'פסק'נט נאך אזוי, ווייל דארט איז נאך געווען פארן חטא פונעם עגל, מיט דעם קען מען פארשטיין נאך כמה וכמה זאכן, אבער דער עיקר איז נישט די דרשה, איך וויל צוקומען יעצט צום פונקט. ס'איז געשען דאָ אַ מוראדיקע טראַגעדיע, ס'איז געשטאָרבן אַ טאַטע, אַ מאַמע און אַ קינד. ס'קומט יעצט דער יום-טוב פּסח, וואָס יעדער גייט זיצן כולנו מסובים, יעדער גייט זיצן שיין אָנגעלאַנט, פּסח-טיש, די טאַטעס, די מאַמעס, די זיידעס, די באָבעס, די אייניקלעך, די קינדער, וואָס זיי דאַרפן געבוירן ווערן, און יעדער וועט זיין פריילעך, און דאָ וועט נעבעך זיין

א בעיבי צו גיין אין האספיטל האט אויסגעלאזט מיט אזא ביטערקייט, ס'האט זיך אויסגעלאזט מיט א פרה אדומה, עס איז געווען בלוטיג אין אלע גאסן, די קאר איז געווען בלוטיג, די פרוי איז געפלויגן, אלעס איז געווען פול מיט בלוט, געוואלד געשריגן וואס דא איז געשען.
יעצט דאס זענען אלעס סודות התורה וואס אונז וועלן עס קיינמאל נישט קענען פארשטיין ווייל סוף כל סוף איז דער אייבערשטער פול מיט רחמים. קיינמאל וועלן מיר אונז עס נישט אויסרעכענען אפילו משה רבינו איז געווען שווער לויט איין מדרש צו פארשטיין דעם אמת'ן סוד דאס קומט נאך פון פאר די בריאה די פרה אדומה איז דאס נאך פון פאר די בריאה און יעצט וואס איז געקומען אזא שבת וואס מ'האט געליינט פרשת פרה און ס'איז די הכנה צום פסח און דודי ירד לגנו דער אייבערשטער קומט אראפ אין גארטן און ער האט זיך אויסגעקליבן א שיינע פרה אדומה ער האט זיך אויסגעקליבן שתיים פרה שתיים לויט ר' לעזער.

אז פסח איז זמן חירותינו. אונז ווייס מיר אויכעט אז פסח, ניסן, דער חודש ניסן איז דער שם הוויה כסדרן, ס'ווערט געברענגט אין בני יששכר א גאנצע אריכות אז די ווען מ'זאגט די ברכה פון מקדש ישראל וראשי חדשים, ווען מ'זאגט דעמאלטס דעם שם, דארף מען אינזין האבן וועלעכע שם הוויה איז שורה דעם חודש, און ער ברענגט א מדרש אז פארוואס די אידן זענען מתפלל צום אייבערשטן און זיי ווערן נישט געהאלפן, ווייל זיי זענען נישט מתפלל מיטן שם, ער זאגט אז דאס מיינט אשגבהו כי ידע שמי. בקיצור. בקיצור, וואס הייסט דער שם הווי' כסדרן, וואס הייסט דער שם הווי' איז נישט כסדרן, לאמיר לאמיר אביסל צו צעלייגן די זאך אויף קליין געלט. יעצט אז מען רופט דעם יום טוב זמן חירותינו, מ'איז חירות פון וואס? אויב ס'איז נאך דא א יום טוב פון די אלע ימים טובים וואס מ'איז דאס מערסטע, אויב מען גיבט אובאכט און מען טוט די מערסטע הידורים מיט חומרות, אפילו זאכן וואס איז נאר א חומרא פון א חומרא, איז דאך עס פסח, און וואס איז דאס דער זמן חירותינו? מען דערציילט נאך פונעם הייליגן דברי חיים אז ער האט געהאט אזאלכע חומרות, אז דער וואס האט געקלויבט די ביטס, די צוויקל, דער גוי האט פון אים געמוזט אפוואשן און טוישן נייע כלים, ווייל ער האט געוואוסט פון די צוויקל גייט מען עסן פסח. דער הייליגער חתם סופר. אין אורח חיים אין תשובה ק ל ו זאגט דער הייליגער חתם סופר, איך קען נישט ענטפערן גענוג לאנג די תשובה, זאגט ער, ווייל גרשוני זיי האבן אונז פארטריבן הנשים די פרויען, צדקניות די ערליכע פרויען, מחדר, פון דעם צימער וואו איך זיץ און לערן, ממילא קען איך נישט יעצט מעיין זיין און שרייבן געהעריג די תשובה באריכות. נאר מען זעט דאך אז מען מאכט מורא'דיגע זאכן מיט חומרות, וואס איז דער ענין פון חירות פון וואס מען רעדט דא? די תירוץ איז זייער זייער פשוט, וועגן דעם שטייט ביי אז די תורה שטייט אל תקרא חירות אלא חרות, וואס איז דער חילוק צווישן חירות אויפגעקריצט און חרות אריינגעקריצט, איז דער חילוק איז זייער פשוט, ווען דו שרייבסט ארויף א זאך, איז דער פשט אזוי, די טינט איז פאר זיך, די פעיפער איז פאר זיך, אינאיינעם מאכן זיי א קאמבינאציע, אבער זיי שלאגן זיך, יעדער איז פאר זיך. דער טינט האלט אז ער איז דער חשוב'סטער, ווייל אן אים וואלט מען נישט געקענט ליינען, די פעיפער זאגט אן מיר וואלט מען נישט געקענט ליינען. די ידיעה אז עס שטייט ס'איז דא זעקס הונדערט טויזנט אותיות לתורה ס'איז נאר דא דריי הונדערט, נאר די ווייסע יעדע אות מוז זיין מוקף גויל ווייל ווען נישט קענסטו עס נישט ליינען, ווען נישט איז עס סתם א טראפן טינט. טאמער ס'איז אבער חרות אריינגעקריצט איז די פשט איז אז ס'איז איינס. געזען א מצבה ס'איז אריינגעקריצט דער אות ס'איז איינס ס'איז נישט דא א פאפיר מיט א טינט און אנעם טינט זאגט עס אויכעט וואס ס'איז. יעצט ס'איז דא די נשמה און ס'איז דא דער גוף און זיי שלאגן זיך ארום טאג און נאכט. די נשמה וויל נעבעך מ'זאל טוהן גוטס און דער גוף וויל נעבעך זיין דער גוף וויל פרעסן גוף וויל פאפן דאס זענען די אותיות פון גוף. סאו יעדער איז פאר זיך.

און ער פרייט זיך נאך מיט אונז, און דאס איז די פשט אז דאס איז אלעס כסדרן. יעצט אונז ווייס מיר פון די מדרשי חזל ווי שווער ס'איז געווען אין מצרים, די מדרש ברענגט מורא'דיגע זאכן, די מדרש ברענגט אז יעדער איד האט זיך געמוזט מאכן זיינע אייגענע ציגל, און כדי ער זאל זיך מאכן די ציגל האט ער געמוזט נעמען די ערד, און די ערד איז געווען זייער א מאדי ערד, ס'איז געווען מיט אסאך מאראסט, האט ער געמוזט טאנצן דערויף ביז ס'איז ארויסגעגאנגען דאס וואסער, און מיט דעם וואס ער האט אזוי ביטערליך געטאנצט דערויף ביז ס'איז ארויס דאס וואסער, מיט דעם האט עס אים מפרך געווען צו צעבראכן דעם גאנצן גוף, ס'האט אים צעבראכן דעם גוף אויף שטיקער, מ'האט זייער שווער געארבעט בייטאג, ס'איז געקומען ביינאכט, האבן די מצריים געזען אז די אידן זאלן זיך נישט קענען גיין לייגן שלאפן, האבן זיי געזאגט פאר די אידן, הער אויס, אונז דארף מיר מאכן א סעודה, א פארטי, זיך צאמצוקומען אין א נייט קלאב. מצרים איז דאך ערות הארץ, שטופי זימה, האבן די אידן געמוזט האלטן די לעכט אויפן קאפ גראד צו באלאנסן און מאכן זיכער אז ס'איז דא גענוג ליכטיגקייט פאר די מצריים אין זייערע ווערטסהייזער. אזוי ברענגט אונז דער מדרש. זיי האבן מורא'דיג שווער געארבעט. יעצט איז געקומען אינדערפרי, דער מצרי איז זיך געגאנגען שלאפן, און דער איד האט געמוזט צוריק גיין צו די ארבעט, און מ'האט געהאט דארטן די נוגשים, זיי האבן געשלאגן, און ס'איז געווען א ביטערער חרבן, און אזוי האט מען זיך געפלאגט. יעצט וואס איז געווען מיט די פרויען? מיט די פרויען איז נישט געווען אסאך בעסער דער מצב, די פרויען איז געווען אזוי, די פרויען האבן אויכעט געמוזט ארבעטן, און אפילו ווען ס'איז געקומען די צייט זיי זאלן האבן א בעבי, ס'איז געקומען די חבלי לידה, האבן זיי ווייטער געמוזט ארבעטן, און זיי האבן געהאט אין פעלד דאס קינד, און דאס קינד איז געבוירן געווארן, איז פון אנפאנג האט דער מצרי גענומען דאס קינד און ער האט עס אריין געלייגט אין די וואנט אריין, ער האט עס אריין געפלאנצט אין די וואנט, ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר פון א לעבעדיג קינד, שפעטער זענען די מצריים געווארן פויל, האבן זיי דאס אויך געהייסן די אידן זאלן טון, די אייגענע מאמע האט געמוזט נעמען איר אייגן קינד און אריין לייגן אין די וואנט און צוקלאפן דארט, צולייגן דערויף אביסל פון דעם חומר ובלבנים פון דעם טיט, און דאס האט געמאכט אז דאס קינד זאל געהארגעט ווערן און בלייבן אין די וואנט. ווען די מאמע איז געגאנגען האבן דאס קינד, האט דער מצרי געזאגט זי זאל קנעטן די ליים, און די ליים איז געווען פול מיט אזעלכע דערנער אז ס'האט איר געבלוט אין די הענט. זי איז געווען אינגאנצן צובלוטיגט און צעריסן און אזוי האט זי געמוזט ארויסנעמען איר אייגן קינד. אזאלעכע עינויים קשים האבן אידן מיטגעמאכט אין מצרים. דער מדרש זאגט ס'איז נישט געווען נאך אן אומה וואס איז געווען אזוי משועבד אונטער א קעניגרייך אזוי ווי די אידן זענען געווען אין מצרים. נישט געווען נאך אזא אומה. על כל פנים, ס'איז געווען גרויסע צרות. יעצט כדי דער איד זאל זיך נישט טרעפן קיין סיפוק, קיין סעטיספעקשאן אין די ארבעט וואס ער טוט, זאגט דער מדרש וויבאלד די ערד אין מצרים איז זייער פייכט, און ווען זיי זענען געקומען אינדערפרי, איז געווען די גאנצע זאך אריינגעזונקען אין דער ערד, מען האט נישט געהאט קיין שום סעטיספעקשאן פון דעם וואס מען האט געארבעט אזוי שווער. יעצט אונז געפין מיר אין די מדרשים אז ווען ס'איז געקומען צו יציאת מצרים איז געווען צוויי דעות אין די מדרשים, איין דעה אין מדרש איז, און רשי ברענגט עס אויך צו, אז זענען געווען שלא שינו שמם לשונם און לבושם, און דער אייבערשטער זאגט החנוכי משפחת החנוכי הפלואי משפחת הפלואי, צו ווייזן אז עס איז נישט געווען קיין איין זנות דארטן, און אידן זענען געווען אפגעהיטן, דער אייבערשטער האט אויף זיי עדות געזאגט אז דאס איז אן עם סגולה. לאידך גיסא געפין מיר אונז אין אנדערע מדרשים. אז עס איז געקומען צום שפאלטענען דעם ים סוף, האט דער שר של ים געטענה'ט, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. און עס איז דא מדרשים וואס עס זאגן אז די אידן האבן געזאגט פאר משה רבינו, אונז זעמיר דאך פול מיט טינופות פון עבודה זרה, און אנדערע מדרשים זאגן אז זיי זענען געווען אין די מ"ט שערי טומאה. דער רמבן זאגט א לשון אז רובם חטאים בנפשם. און נאכדעם געפין מיר אונז אז ווען די אידן זענען געגאנגען ארויס פון מצרים זענען זיי זיי געגאנגען מיט אזא ליבשאפט צום אייבערשטן, כה יאמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, זיי זענען געווען פול מיט אמונה און בטחון אינעם אייבערשטן. סאו וואס איז באמת געווען דארט אין מצרים? וויאזוי איז געווען דער מצב פון כלל ישראל? זענען זיי געווען ערליך צו נישט? דער תירוץ איז זייער פשוט. דער תירוץ איז, זענען געווען אונטער אזאלעכע אומשטענדן אזוי אונטערגעדריקט, אז באמת א איד וויל טוהן נאר גוט, ער וויל טוהן דעם רצון פון אייבערשטן, נאר זענען געווען אזוי אונטערדריקט, אז זענען ליידער אויך אריינגעפאלן אין געוויסע חטאים, אין טינופא דעבודה זרה, און נאך אזאלעכע חטאים. על כל פנים, די מינוט ווען דער אייבערשטער האט זיי געוויזן אן אור און ער האט זיי ארויסגענומען, און ער האט אראפגענומען פון זיי די צוויי זאכן וואס די גמרא זאגט, וואס דאס האלט צוריק, די גמרא זאגט, רצוננו לעשות רצונך, אונז וויל מיר טון דיין רצון רבונו של עולם, נאר ס'איז דא צוויי זאכן וואס איז מעכב, איינס איז די שאור שבעיסה, און דאס צווייטע איז די שעבוד מלכיות, און דאס האבן זיי געהאט דארטן אין מצרים, און די מינוט ווען דער אייבערשטער האט זיי אויסגעלייזט האט ער ארויסגענומען פון זיי דעם שאור שבעיסה, ווייל מען האט דאך נישט געטארט האבן קיין חמץ, און ער האט ארויסגענומען פון זיי דעם שעבוד מלכיות, זענען זיי פון זיך אליינס געלאפן טון דעם רצון פונעם אייבערשטן, לכתך אחרי במדבר. ווייל באמת א איד וויל טון גוט, נאר אמאל דער גרויסער שעבוד, דער שעבוד פון דעם גלות און דער שעבוד פון דעם שאור שבעיסה, דאס מאכט א גרויסן פראבלעם זייער אסאך מאל. יעצט, די אידן זענען צוגעקומען דעמאלטס צו אזא געוואלטיגע הכרה און אזא ליבשאפט פון אייבערשטן, אז אל תקרא חרות אלא חירות, זענען צוגעקומען צו אזא זאך אז ס'איז געווען אריינגעקריצט אין זיי אידישקייט. ס'איז געווען אריינגעקריצט אין זיי אהבת השם און יראת השם מיט איין ברען. וועגן דעם ווען ס'קומט יעצט די נאכט פון סדר שטייט אז יעדע נאכט גייט דער אייבערשטער אריין ביי חצות אין גן עדן און ער פריידט זיך מיט די צדיקים פון גן עדן, ער לערנט תורה דארט מיט זיי. אבער שטייט אז די נאכט פון חמשה עשר בניסן, פופצן טאג אין ניסן, ובחצות גייט דער אייבערשטער אריין בתוך מצרים, ער גייט אריין אין מצרים, ער גייט אריין אין יעדנס מצרים, יעדער איד איז פארכאפט אין זיין מצרים, און אז ס'קומט אזא הייליגע נאכט פון סדר, און אז דער אייבערשטער גייט אין אים אריין. איז משכני אחריך נרוצה ביים סדר איז דאך נישט דא קיין שאור שבעיסה און ס'איז דאך אויך נישט דא קיין שעבוד מלכיות ווייל יעדער איז דאך אזוי ווי א מלך וויל מען טון דעם רצון פון אייבערשטן און מען פלאקערט צו טון דעם רצון פון אייבערשטן און וועגן דעם איז דער סדר אזא מורא'דיגער סדר ווייל דער סדר ברענגט ארויס אונזער אינעווענדיגסטע ליבשאפט צום אייבערשטן. אן א שאור שבעיסה און אן א שעבוד מלכיות. וועגן דעם וועט מען פארשטיין פארוואס ווען ס'קומט די צייט פון סדר, פון פסח, און ס'איז ישמחו השמים ותגל הארץ, און אלעס צו כסדרן, די ליבשאפט צווישן אונז און דעם אייבערשטן איז כסדרן, איז די אלע זאכן וואס אונז טוהמער ס'כאטשיג ס'איז חומרות איבער חומרות איבער חומרות, אבער מ'טוט דאך דאס מיט אזא ליבשאפט וואס איז ישמחו השמים ותגל הארץ, אז דאס הייסט גאר זמן חירותנו. מיט די גרעסטן הארעוואניע וואס מ'טוט עס, איז דאס גאר אונזער חירות. דאס איז אל תקרא חרות אלא חירות, דאס איז א פרייהייט. די נשמה מיטן גוף שלאגן זיך ארום, די נשמה גייט איר וועג, דער גוף וויל גיין זיין וועג. ס'קומט אדער אז דער שם הווי' איז כסדרן און ס'ווערט אזא אהבה נתגלה צווישן דעם אידן און דעם אייבערשטן אז סיי די נשמה און סיי דער גוף גייען אויפן זעלבן וועג. ס'איז אינאיינעם אויסגעקריצט, ס'איז נישט עקסטער אז דאס איז ארויפגעשריבן די טינט אויפן פעיפער. ס'איז דא עקסטער א גוף און עקסטער א נשמה, ניין ס'ווערט איינס און אלעס ברענט צו דינען דעם אייבערשטן און צו טון זיין רצון. ס'איז בחינת ישמחו השמים ותגל הארץ, שם הווי' איז כסדרן. יעצט, מען דארף פארשטיין וואס איז געווען דער ענין פון מצרים. ס'איז דא אסאך וואס זיי רעכענען פיר גלות'ן, יון און מדי עקסטער, און ס'איז דא וואס זיי רעכענען מצרים איז דער ערשטער גלות. דער גלות מצרים צושפרייט זיך אין אלע גלות'ן. וואס איז געווען דער גלות אין מצרים? אין מצרים שטייט אין תבן לא ניתן לעבדיך, תבן שטייט אין די ספרים מאכט במסתרים תבכה נפשי, אידן זענען געווען אזוי ארויסגעטוהן פון רעדן צום אייבערשטן, פון זיך מדבק זיין צום אייבערשטן, און אפילו זיי האבן געוויינט שטילערהייט צום אייבערשטן, דאס האט מען אויך פון זיי צוגענומען, תבן לא ניתן לעבדיך, די מצריים מיט זייער כח הכישוף האבן אלעס אפגעשטעלט, און אידן האבן נישט געקענט רעדן, צו שרייען צום אייבערשטן, זיי האבן נישט געקענט צוקומען צום אייבערשטן, זיי האבן געלעבט אין א וועלט וואס. זיי האבן נישט געהאט קיין קאנעקשאן צום הייליגן באשעפער. און דאס איז דער גרויסער גלות מצרים. יעדער האט געלעבט אין זיין וועלט, אין זיינע ד' אמות. ער האט נישט געוואוסט אז ס'איז דא העכערס און מ'דארף שרייען צום באשעפער. אין אר"י הקדוש ווערט געברענגט אז אין מצרים איז עס געווען אז מ'איז געווען אזוי ווי א עיבור במעי אמו, תלת בגו תלת, א עיבור במעי אמו. דאס איז נעבעך יעצט דא אויך געשען, מען האט ארויסגענומען אן עובר במעי אמו, אבער די מצרים איז דאס אויך געווען, ס'איז געווען א עובר במעי אמו, ס'האט נישט געוויסט גארנישט פון העכערס, נאר דער אייבישטער איז משדד די טבע'ס און די מערכות און ער טוט אלעס, על כל פנים מען זאל קענען ארויסגיין פון זיין מיצר פון זיין צוים, דאס איז די שווערסטע זאך אין יעדן גלות. יעצט וואס איז ביי אונז קליפת מצרים? קליפת מצרים איז אונז קען מען נישט ארויס גיין פון אונזערע מצרים, פון אונזערע גרעניצן. א מענטש עס קומט אזאלעכע הייליגע טעג, מען קען אזויפיל קונה זיין דער אייבישטער אליינס, שטאט צו גיין אין פון גן צום גן עדן לערנען מיט די צדיקים, קומט ער אראפ אין מצרים ביי יעדן אידן ער וויל אים אויסרייניגן, דער מענטש האט אבער זיינע. גדרים, ער זאגט אזוי, דאס קען איך נישט. לאמיר זאגן א קלייניקייט, ער שטייט אויף נאכן זמן קריאת שמע, ער לייגט זיך שפעטער, פעניעט, יעדע קלייניקייט, עס איבערצודרייען, עה, דאס קען ער נישט. דאס איז אזא זאך וואס ער קען דאס נישט טון. ער לעבט אין זיינע מצרים. ער וועט דינען דעם אייבערשטן, ער וועט אלעס טון, אבער אין זיינע מצרים וועט ער לעבן. ס'איז דא אסאך מענטשן אזוי ווי למשל רבנים, זיי האבן אין זיך דעם ענין פון כבוד, פון גאווה, און אלעס מוז זיין געבויעט ארום דעם, זיי מוזן באקומען זייער כבוד און זייער אטענשאן און טאמער נישט דעמאלטס זענען זיי נישט צופרידן. ס'האט אמאל איינער געזאגט א דרשה, א גרויסער רב האט געזאגט א דרשה, א מענטש דארף הארעווען אויף די מידות, א מענטש דארף הארעווען מיט זיך, איז געווען דארט איינער וואס איז א גרויסער בעל מחלוקת, האט ער געזאגט, און ער געקוקט די גאנצע צייט אויף יענעם, זאלסט וויסן, מחלוקת איז די ארגסטע זאך וואס איז דא, ווייל טאמער איז דא מחלוקת, דעמאלטס איז נישט דא קיין השראת השכינה, האט ער געזאגט, ס'איז דא א חתם סופר, וואס דער חתם סופר זאגט, די משנה זאגט. מאוד מאוד הוי שפל רוח זאל זייער זייער שטארק זיין א שפל רוח פארוואס ווייל שתקות אנוש רמה אין סוף וואס איז דער האפענונג פון א מענטש ער ווערט ווערעם נאר די ווערעם עסן אים אויף בקיצור האט יענער נאכגעזאגט א חתם סופר דער חתם סופר זאגט אזוי א מענטש האט געלעבט אויף די וועלט ער האט געזינדיגט וועט ארויפקומען אויף יענע וועלט וועט אים דער אייבערשטער פרעגן פארוואס האסטו געזינדיגט. זיך זאגן פארן אייבערשטן, הער אויס, איך בין געווען א א גארנישט, איך בין געווען א א קליין ווערעמל, איך בין נישט געווען גארנישט, נו וואס האב איך דען געקענט טון? וועט אים ענטפערן דער רבונו של עולם, איך זע ווען ס'איז געקומען אזוי צו מחלוקת און צו קריגערייען און צו אלע אנדערע זאכן, ביסטו גארנישט געווען א גארנישט, ביסטו געווען א חפצא, דו האסט געזאגט דיין מיינונג, האסט אנגעארבעט א חורבן. דא וואס זאגסטו עפעס ביסט געווען גארנישט? דעמאלטס וועט מען אים שטראפן אויף די עבירות. טאמער קען ער אבער איבערווייזן אז ער איז טאקע געווען גארנישט מיט אלע אנדערע זאכן, דעמאלטס האט ער דאך א גוטן תירוץ. זאגט דער חתם סופר מאוד מאוד הוי שפל רוח פארוואס? ווייל שתקוות אנוש דער האפענונג פון א מענטש איז ווען ער שטייט ביים בית דין של מעלה איז רימה, רבונו של עולם איך בין גארנישט איך בין א ווערעמל. און טאמער האט ער זיך טאקע אזוי אויפגעפירט ווי א ווערעמל, עט ער טאקע דורכגיין דעם דין, און טאמער נישט איז ער אויף צרות. אזוי זאגט דער חתם סופר. אזוי האט דער רב געזאגט, קוקנדיג אויף דעם מענטש וואס ער איז געווען א גרויסער בעל מחלוקת. נאך די דרשה גייט דער איד צו צום רב און ער זאגט, איז טאקע זעהר א שיין ווארט, ווי זאגט עס דער חתם סופר, ווייל איך האב צען מענטשן וואס איך דארף זיי ווייזן פונקטליך דעם חתם סופר, איך קען צען מענטשן וואס זענען פול מחרחרי ריבניקעס. ער האט אינגאנצן נישט געכאפט אז מ'מיינט גאר אים. דאס האט ער נישט געכאפט. ווייל דער מענטש לעבט אין זיינע מצרים, מ'מיינט נישט אים, און ער קען זיך נישט טשענדזשען, און ס'איז אים שווער צו טשענדזשען, טרייט ער זיך נישט צו טשענדזשען, און ממילא ווען ס'גייט דורך נאכאמאל דער פסח, און דער אייבערשטער וויל אונז געבן געוואלדיגע אורות, בלייבט ער אן די אורות, ווייל ער גייט צוריק צו זיין אלטן ככלב ששב על קיאו. יעצט. אונז דארף מיר זיך אנהייבן צו בארעכענען. אונז האמיר א מורא'דיגע מישן צו אקאמפלישן בין אדם לחבירו. בין אדם למקום איז דאך שוין אזוי, יעדער פרובירט דאך צו זיין גוט, דער עולם לייגט תפילין, דער עולם האלט שבת, דער עולם עסט כשר'ס, אבער מען דארף אנהייבן צו טראכטן בין אדם לחבירו, אונז האמער א שטאט, און נישט נאר א שטאט נאר ס'ציט זיך די מלחמה די מחלוקת פון דא אריבער די גאנצע וועלט. ס'איז אריין געקומען צוויי מענטשן א זלמן לייב מיט אן אהרן און זיי האבן אנגעמאכט א חרבן אין כלל ישראל, זיי האבן אנגעמאכט א חרבן. איז קודם כל יעדער איד וואס ער גייט היינט צו ערכאות זאגט וואס הייסט סאטמארע רבנים זענען אין ערכאות. ס'איז א מורא'דיגער חורבן. זיי האבן אראפגעברענגט דעם דברי יואל עד שאול תחתיה. זיין הארעוואניע דערקענט זיך בכלל שוין נישט. אז זיין אייגענע נעפיוס, זיינע יורשים, קענען זיצן אין קאורט, וואס זאל שוין יעדער זאגן? זלמן לייב האט געמיינט ער האט זיך אויפגעשטעלט אין בני ברק און ער האט געזאגט מען זאל נישט גיין צו די וואלן און אין ירושלים מען זאל נישט גיין צו די וואלן. ער ווייסט נישט וואסארא לצנות ער איז געווען אין די גאנצע וועלט. די שייגעץ דו דו זיצסט אין בגץ און דו גייסט אונז זאגן ווי מען זאל יא גיין צו מען זאל נישט גיין. מען מאכט אזא פורים פונעם רעבן, ס'איז אנבעליוועבל. און דאס האט אנגעמאכט א חורבן בין אדם לחבירו, ס'האט אנגעמאכט א מורא'דיגן חורבן אין די גאנצע וועלט. סאטמאר וואלט געדארפט זיין די שענסטע קהילה איבער די גאנצע וועלט, ס'איז דא צוויי רבנים וואס זיי פירן עס, וואלט עס געדארפט זיין די כשר'סטע קהילה, ווייל יעדער וואלט געדארפט צולייגן חומרות איבער חומרות. און שטאטס דעם איז יעדער רב הרג'ט דעם צווייטן. דער זאגט אריזאנע ווייץ איז טרייפה, ווייסט מען נישט וואס צו עסן, שרייט ער די אהייא ווייץ האט מען געשניטן, האט מען געזען אויף די טמא'נע כלי אז ס'האט גערעגנט, איז עס שוין נישט שמירה משעת קצירה. דער זאגט אז ער איז נישט בודק א צומת הגידין, יענער שרייט ס'איז דא אַכט און דרײַסיק פראצענט צומת הגידין. שטאטס מ'זאל זיך צאמנעמען אינאיינעם און מ'זאל מאכן. א געוואלטיגן כבוד שמים אז מען זאל האבן כשר'ס צו עסן, מען קען דאך אין אמעריקע צושטעלן פון אלעם גוטן, שטאטס דעם הרג'עט מען אוועק איינער דעם אנדערן, נאכדעם איז דא מסירה, מען מסר'ט איין איינער דעם צווייטן, אז איינער פאלט אריין צו די גוים מיט א מסירה, פרייט זיך דער אנדערער ווי מען האט אים אונטערגעברענגט. דאס איז דער גאנצער גליק, דאס איז געווארן פון דעם גאנצן האראוואניע פונעם רעבן אין אמעריקע, דאס איז געווארן די האראוואניע פון אלע ערליכע אידן אין אמעריקע, מען האט אנגעמאכט א חורבן שאין כדוגמתו. און נאכדעם קומט דודי ירד לגנו, דער אייבערשטער קוקט דאס צו. קומט ער אראפ נעמט ער זיך א שיינעם עפל בוים נעמט ער זיך א שיינעם ללקוט שושנים ער נעמט זיך זיינע שושנים זיינע רויזן נעמט ער זיך געשעען אזעלכע אומגליקן דאס איז דאך נישט קיין פשוטע זאך און די זעלבע זאך איז געשען מיט יארן צוריק פאר פסח ווען ס'איז א צייט מען זאל ווען דער אייבערשטער קומט אראפ און ער וויל יעדן ארויס נעמען פון זיין מצרים איז געשען די זעלבע זאך. און ווי איז עס געשעהן? אויכעט אויף ווילסאן סטריט, און דאס איז אויך אויף ווילסאן סטריט, און דער גרעסטער עוכר ישראל משה פרידמאן שייגעץ, טמא, דער האט אנגעארבעט דעם גאנצן חורבן, און דאס איז דארט אין זיין גאס, און רבותי ס'איז ליידער נאכנישט די ענדע, דער אייבערשטער האט נישט קיין נחת רוח פון אזא זאך. פרעג א איד וואס קען איך היינט עסן כשר'ס? וועלעכע מצה זאל איך קויפן? יעצט האט מען ארויסגעלאזט א שם אז די אריזאנע מצה טויג נישט, זייער אסאך מצה בעיקעריס ניצן עס, פאפא, קרעסטיר, אנדערע. ווייל דו ווייסט דאך שוין נישט וואס צו עסן. וואס האט עטס געמאכט פונעם אייבערשטנס תורה א פורים? ס'איז א דזשאוק! דער גלח להבדיל, דער פויפ האט יעצט געזאגט ער טוט תשובה פארוואס ער האט פארפירט. די גאנצע גויאישע וועלט מיט סעקשועל אביוז, דער גלח זאגט שוין ער טוט תשובה, און דא זיצן נאך די צוויי סאטמארע רבנים און זיי עסן איינער דעם אנדערן פאר גארנישט. ס'איז א ממש ס'איז א חרפה און א בושה א תורה האט אזוי אויס קוקט אזוי אויס אין אמעריקע. יעצט לאמיר גיין ווייטער, וואס האט דאס אנגעמאכט די אהרן זלמן לייב געשעפט? אז איין קהילה מענטש רעדט נישט מיטן צווייטן, איינער וויל זיך נישט משדך זיין מיטן צווייטן, יעדער בארעדט יענעם, יענעם איז א מצוה צו באגראבן, ס'איז דאך אזוי ביליג און אזוי שמוציג, עטס דארפטס פארשטיין, כלל ישראל האט געהאט אין זיך אזא איידלקייט און א פיינקייט, איינער איז געגאנגען זיצן פארן צווייטן, קיינער האט נישט ארויסגעגעבן יענעמס אינפארמעישאן, דאס איז געווען די שיינקייט פון כלל ישראל, היינט יעדער רעדט, יעדער טוט און יעדער מאכט, און יעדער איז אנגערייצט איינער אויפן צווייטן, שטעל דיר פאר ווי יעדער איז אנגערייצט, דער באגראבט דעם, דער באגראבט יענעם, אין דעם סטאר גייט ער נישט אריין ווייל דער האט אזוי, ווייל יענער. וואס וועט זיין נעקסטן דזשענערעישן רבותי? אונז זעמער דאך שוין ארגער ווי חלילה די גוים. די גוים האבן איין נעישן און זיי זאגן עווריבאדי איז אלייק און מען טאר א שווארצן נישט אראפקוקן און א פארטא ריקא אויך נישט און ער איז געווארן א פרעזידענט אונז האמער א פרעזידענט און דא ביי אונז ווערט דאס רשעות גרעסער די רציחה גרעסער און נאך גרעסער און נאך גרעסער וואס גייט דא זיין פון אונז? און יעדעס מאל שיקט דער אייבערשטער א וועיק אפ קאל, א ביטער וועיק אפ קאל, ס'איז נישט סתם א טווענטי פייוו סענטס קאל, ס'איז א קאל וואס מען האט אויסגעריסן גודע ארז בלבנון, און מיט אפאר יאר צוריק פאר פסח האט מען אויסגעריסן עטליכע קינדער פון א שטוב. רבותי פארוואס וועקט זיך קיינער נישט אויף, אונז זעמער דאך מאמינים בני מאמינים אז דער אייבערשטער רופט אונז, קיין שום זאך מאיתו לא תצא הרעות. יעצט האמיר גיין ווייטער, מען האט אנגעמאכט צווישן די בחורים א שנאה איינער אויפן צווייטן, צווישן יונגעלייט א שנאה, שטעל דיר פאר וויאזוי קאראפט דער גאנצע חינוך איז געווארן, איך בין געפארן מיטן באס אויף מאנסי, איז ארויף געקומען א בחור, מען ווייסט שוין ווער ס'איז אויכעט, ער לערנט נישט אין די ישיבה ווי זיי זענען געפארן, אויף איך ווייס ווי בית תורה צו וואו, ווייל ער האט געהאט א סעלפאון, און אין יענע ישיבות איז נישט דא בחורים מיט סעלפאונס, בקיצור מען ווייסט שוין ווער ער איז אויכעט, מען האט מיר שוין געזאגט אויכעט, קומט ער און ער זאגט כאפ אן א שמאטע, שטעל עס ארויף אויף נחום ראזנבערג און האק אים אן די ביינער, ער וועט נישט וויסן ווער עס האט עס געטון, דאס איז א חינוך? אזוי האט מען געדארפט אויסלערנען די קינדער, ס'איז געקומען די לאג לאג רבנים, די אַכט און דרײַסיק רבנים, איך זאג נאכאמאל, ימח שמם וזכרם, זיי האבן אונטערגעברענגט כלל ישראל, זיי האבן גענומען, און זיי האבן אנגעמאכט א שנאה על לא דבר אויף א מענטש וואס ער זאגט רבותי מען מאלעסט קינדער יעדע מינוט, שיע קליין האט ווידער מאלעסטעט אויפן באס צוויי וואכן צוריק א קינד, און ער האט שוין נאך א קינד געסטרייקט, סא עטץ האטס געוואלט אלס וויסן? אה, רחמנות, יא, וואס ווילסטו אים צונעמען? זיין ווייב? פלעגט מיך יעדער אוקאלן פרעגן. זאג איך, ניין, איך וויל זי נישט צונעמען, זי זאל גיין מיט אים זיצן אין די תפיסה. ער טאר נישט גיין אין די גאס. היינט קאלן שוין רבנים, יא, איז אומגערעכט, ער האט שוין געסטרייקט נאכאמאל, מ'גייט אים אויפפיקן מסתם, מ'עט שוין בקרוב. כ'מיין, די מענטשן האבן זיך געמעגט דרייען אין די גאס, ברוך מרדכי לעבאוויטש האט זיך געמעגט דרייען אין די גאס, שלום שניצל מעג זיך דרייען אין די גאס, די אלע משמרת הצניעות, נחמיה וועבערמאן האט זיך געמעגט דרייען אין די גאס. וואס איז דא געשעהן? וואס האב איך געטוהן? וואס האט מען געמאכט אזא רוגזה? נישט אויף מיר. מ'האט געמאכט ווייל מ'האט געוואלט ס'זאל נישט ארויסקומען וואס דא איז פארגעגאנגען. דאס אלעס האט מען געמעגט? דאס איז געווען מותר לכתחילה? מיין בלוט איז הפקר, איינמאל האט מען מיך געשאסן, איינמאל אפגעגאסן מיט בליטש, דאס אלעס האט מען געמעגט? יעצט וועט איר זיך מיינען אז דאס טוען א פאר ליידיגייערס, ס'טוט א שניצלער פון די פיש סטאר, און ס'טוט דארטן, איך ווייס דארט ווער ס'האט געשאסן, משה פרידמאן האט אונטערגעשיקט דארטן עפעס אן איזרעילי. ניין!
איך וועל ענק זאגן וואס דא איז געשען. דעם שבת קומט אריין זעליג פליגמאן. ער איז דער משגיח אין גיבערס, און ער גייט צו צו א קאזין מיינעם, און ער זאגט אים, העי, מען האט געמאכט א גוטע ארבעט אויף דיין קאזין, נחום, מ'האט געדארפט ווען ארויף ציען טאקע אזוי ווי זיי האבן געוואלט די מחיצה און אים אנהרג'ענען ס'זאל גיין בלוט. שרייט ער, וועיט א מינוט, וועיט א מינוט, איך פארשטיי נישט, דו ביסט א משגיח? דו ביסט א פאראנטווארטליכע מענטש אויף וואס דו טוסט? אונזערע קינדער לערנען ביי דיר תורה און יראת שמים, און דו קענסט ברבים אין שול שבת אינדערפרי זאגן אזא סטעיטמענט? זאגט ער דו ביסט אינגאנצן אויט אוו יור מיינד? כ'פארשטיי גארנישט וואס דו האסט יעצט געטון. און דו ביסט דער משגיח? זאגט ער אים פארוואס אז דו ביסט אזא גוטער משגיח אין גיבערס פאר וואס איז געווען דעמאלטס יוסף מאיר טווערסקי האט מכשיל געווען הונדערטער בחורים? שרייט ער הויך ס'איז שקר ער האט קיינעם נישט מכשיל געווען אין וואלד. שרייט מיין קאזין מיין קינד האט ער יא מכשיל געווען ער איז אהיים געקומען און ער האט געזאגט ער גייט נישט מער צוריק אין ישיבה. וואס פארדרייסטו א קאפ און זעליג אז דו ביסט א משגיח און מענטשן קוקן אויף דיר ארויף און דו קענסט זאגן אזא סטעיטמענט ברבים? סאו וואס לערנסטו מיט דיינע קינדער דו לערנסט צו העיט טעראר, הרג'נען, שלאגן, און דאס איז דיין גאנצער חינוך? אויף דעם ברויכט מען דיך האבן? בשעת ווען דו האסט פארקוקט אז יוסף מאיר טווערסקי האט אריבער דריי יאר מכשיל געווען בחורים. מען האט אים געכאפט נאך א יאר און דער וויזשניצער רבי האט אים אריינגערופן און האט אים געווארנט און געזאגט ער טוט תשובה און נאכדעם האט מען אים געכאפט נאכאמאל. און נאכדעם האט מען אים אפגעגעבט. דאס איז א דזשאוק דאס? און טאמער האסטו נישט געוואוסט פון די גאנצע פרשה, נו וואסערע א משגיח ביסטו? בין איך דאך אויך משגיח, בין איך מער משגיח אין גיבערס ווי דו, ווייל אונז האמיר יא געוואוסט און איך האב עס געזאגט אויפן האטליין. און אזוי האט מען דעם חזיר אפגעשטעלט. און דאס איז שוין דער אפיציעלער מענטש וואס ער איז שוין מסתם צוואנציג אדער דרייסיג יאר א משגיח. יעצט איך וויל זאגן פאר וויזשניץ, אויב ער בלייבט משגיח זאלט עטס נישט שיקן ענקערע קינדער אויף גיבערס לערנען, ער טאר נישט זיין קיין משגיח. א מענטש זאגט אזוי ברבים. דער עולם מיינט ווייל ס'האט צו טון מיט מיר פריוואט, ניין, ווען אן אנדערער זאל טון די זעלבע פאר אן אנדערן וואלט איך מיך אויך גוט אנגענומען. דאס איז נישט קיין וועג מחנך צו זיין אידישע קינדער. און אזוי איז מען מחנך אז א בחור, א פרעמדער בחור זיצט אויף א באס און זאגט ציטס ארויף א מחיצה אויף אים און שלאגטס אים. איינער האט דעם קינד מחנך געווען, ער איז נישט פון זיך אליינס אזוי געווארן. סאו האמיר געהאט א פוסטן שטריק דעם סיגעטער רב, א ליידיגייער, א כלב שבכלבים, האט ער געזאגט מען זאל שלאגן, מען זאל ווארפן שטיינער. האט אים אמאל געזאגט א נאנטער מענטש זיינער, דו מאכסט א טעות, ווייל זיי ווילן ווארפן שטיינער, זיי ווילן דאס הערן, און די סוף גייען זיי נאכדעם אויף דיר אויך ווארפן שטיינער, דו דארפסט זיי זאגן זאלן נישט ווארפן שטיינער. ס'געווען אמאל א צייט ווען ס'איז געווען עפעס מענדעלע האט זיך ארומגעשלאגן מיט סרוליק, זענען געגאנגען די חברה, מען האט אויף זיין מאמען לייטשע'ס קבר עפעס ארויפגעפירקלט א נישט קיין שיינע זאך, און פונקט איז דארט געווען דער וויזשניצער רבי ר' מאטעלע מיט אפשר הונדערט חסידים צו מער. רב וואזנער האט פארגעהאלטן, וואס טוט מען אזא זאך, מען שרייבט ארויף אויף א נפטר ווערטער וואס מען טאר נישט, האט ר' מאטעלע געזאגט אזוי, פון מיינע מענטשן האט עס קיינער נישט געטון, איך האב א קאנטראל, און איך האב זיי געזאגט מען וועט נישט שלאגן, און קיינער האט עס נישט געטון. שפעטער איז מען געוואויר געווארן אז עס איז טאקע אמת, נישט ר' מאטעל'ס מענטשן האבן עס געטון, עס האבן געטון ר' מוישעלע'ס חברה, דאס האבן געטון סרוליק'ס חברה קעגן מענדעלע, צו פארקערט האט ער דעמאלטס געזאגט רב וואזנער דאס הייסט א מנהיג, ער האט די חברה אין די האנט, אז ער זאגט נישט טון וועט מען נישט טון, און ער איז זיכער אז מען וועט אים פאלגן, סאטמאר האט די חברה אין די האנט. ווען סיגעטער רב וואלט עפעס געזאגט וואלט מען נישט געלאכט אין פנים, צו היינט ווען אהרן און זלמן לייב זאגט עפעס לאכט מען זיי נישט אין פנים, זיי קענען קאנטראלירן דעם עולם? דער יפה רב האט אמאל געזאגט דער ראזענפעלד מען וועט נאך אהרן'ען ארויס באגלייט מיט שטעקענעס און וואטשען צו ס'עט נאך זיין אזוי. סאו רבותי עס איז געשען אזא טראגעדישע זאך דארף מען אנהייבן צו קוקן בשלמי הרעה הזאת, איר ווייסט אז די שטאט איז אזוי צו צופארן איינער מיטן צווייטן איינער מיטן צווייטן מען רעדט נישט מען באליידיגט מען פארשעמט, וואס וואלט דען געווען ווען דא וואלט געווען א אינערליכע אהבה צווישן די אלע סאטמארע פירער און איינער וואלט געווען אין קאמפעטישן מיטן צווייטן יעדער וואלט געמאכט בעסער, וואלט געווען דאס כשרות גוט, דער חינוך וואלט געווען גוט, ווען דער סיגעטער האט דעמאלטס געזאגט פאר די קינדער זאלן נאכשרייען ווערעמיגע פלוימען האב איך דעמאלטס געזאגט, דער מענטש האט באגראבן דעם גאנצן דור. אזוי לערנט מען אויס קינדער? און נאכדעם איז געקומען דער אנדערער יצחק שטערן, דער מנהל וואס ער איז מכשיל קינדער הונדערט פראצענט בחורים פארציילן מיר, און דער מנהל. איז געגאנגען צוויי חדשים זומער אריין אין אלע קעמפס, אלע קינדער זאלן קומען נחום ראזענבערג'ס הויז, יא, יעדער זאל שרייען דארטן, חזר, שייגעץ, מניוול. וועגן וואס האט ער דאס געמעגט טון?
קיינער האט אים נישט געזאגט מען טאר דאס נישט טון. דאס האבן זיי געטון, זיי האבן גענומען אונזערע קינדער און זיי האבן זיי אראפגעפירט פון וועג. און פון דעם האט זיך געמאכט סעקשועל אביוז אויכעט, ווייל אז דאס קינד האט געוואוסט אז מען קען מיט אים טון וואס מען וויל און ער טאר נישט זאגן גארנישט, איז געווארן דערפון סעקשועל אביוז און ער האט אויך נישט געטארט זאגן גארנישט. איך האב א גרויסע הנאה אויף די פרשה פון מיילעך שפיצער, דאס קינד איז אהיים געקומען צוקלאפט. פון היינט מאל אן דארף יעדע טאטע אנזאגן די קינדער, אפילו דו קומסט נישט אהיים צוקלאפט, זאלסט מיר דערציילן צו דער רבי שלאגט דיך צו נישט, איך וויל וויסן פארוואס. ווייל מענטשן. פֿלעגן, ווען מע האָט געקומען זאָגן, דער רבי האָט מיך געשלאָגן, האָט מען געגעבן נאָך אַ פֿראַסק, מסתּמא איז דיר געקומען. ניין, ס'איז זיך אים נישט געקומען. דער רבי איז אַ משוגענער און ער איז אַ רוצח און ער איז אַן אויב. און אַזוי ווי זעליג פֿליגמאַן פֿירט זיך אויף, אַזוי פֿירן זיך אויף הײַנט אַלע מגיד-שיעורים מיט מחנכים. זיי מיינען, אונדזערע קינדער זענען בײַ זיי שטח הפֿקר, און דאָס איז אַלעס ראָנג, און דאָס טאָר מיר אונדז נישט צולאָזן. ווען מען זאל זיך יעצט אראפ זעצן און מאכן א סיס פייער עט דויערן מסתם דריי דורות ביז ס'עט ארבעטן, ווייל די אלטע זענען שוין אינגאנצן אריינגעבאקן מיט די שנאה, די מידל עידזשד האבן זיך שוין אויך אריינגעבאקן, און די יוגנט די איז אויכעט שוין רוב פון זי אריינגעבאקן אין די שנאה, מען דארף מיר שוין אנהייבן יעצט צו מאכן. אז די קלענערע פון פינף און פון זעקס יאר זיי זאלן כאטש נישט וויסן אז מען קריגט זיך ארום ארוינים מיט זאלוינים, און דאס וועט אויך העלפן אז ס'וועט נישט זיין קיין סעקשול אביוז, ווייל יעדער וועט טרייען צו פארבעסערן און נישט צו באהאלטן. יעצט וואס האט דער אייבערשטער געטון דא? ער האט גענומען א טאטע א מאמע און א קינד, ווייל געווענליך ווען ס'געשעט אן אומגליק מיט א מאן, זאגט מען אה ווייל די מענער ווייל די מענער. איצעלע פימפ זאגט וועגן די קלינקי קליידער די מענער קענען אלעס טוהן זיי האט מען קיינמאל נישט געכאפט מיט א בלעים. נאכדעם איז דא די פרויען. טאמער געשעהט אן אומגליק מיט א פרוי הייבט מען אן צו טראכטן בשל מי הרעה הזאת וואס האבן די פרויען געטוהן. דא האט דער אייבערשטער נעבעך גענומען א טריפל העדער. ס'איז דא א מאן אינוואלווד א פרוי אינוואלווד און א קינד. דער מאן איז אינוואלווד. ווייל איך זאג פארן עולם רבותי מ'מוז זיך אנהייבן צו פארעכטן, די מענער גייען ווי מ'טאר נישט, ס'גייט יעצט קומען זומער, ס'איז געווען דעם ווינטער אויכעט א שרעקליכער ווינטער, ס'איז געווען אין פלארידע עטליכע קעיסעס, ס'איז געווען אן אומגליק וואס דארט איז פארגעגאנגען, ס'זיצן פארהייראטע פרויען פון וויליאמסבורג און פון בארא פארק און זיי טרעפן זיך ביים ים, מיט יונגעלייט וואס זיי קומען דארטן און ס'איז צרות דארט איז די מיטינג פלעיס און נאכדעם איז דא פרויען ס'איז דא אסאך פראבלעמען מען דארף אבאכט געבן אויף קדושה וטהרה א פרוי טאר נישט אויסגיין מיט א מאן בפרט נאך וואס זי איז אן אשת איש און א מיידל אויך נישט ווייל זי איז אן איסור נידה. אבער נאכדעם איז דא נאך א פראבלעם, איך האלט עס אין איין זאגן רבותי עס פעלט א שיינע פראצענט פון די אידישע ווייבלעך אין די מקווה, אסאך גייען נישט ווייל מען האט זיי נישט געלערנט וואס דאס איז, מען האט זיי נישט געלערנט די הייליגקייט דערפון, אסאך גייען נישט ווייל זיי האבן שלעכטע פרענדס און זיי לאכן אפ פון דעם. קיינער קען נישט זאגן ווייל די מקווה'ס זענען נישט זויבער, יעצט האבן מיר די שענסטע מקווה'ס איבעראל. ווען איך פלעג ארבעטן אין רוסלאנד איז געווען פרויען מיט מסירות נפש, זיי האבן נישט געוואוסט גארנישט פון אידישקייט, זיי זענען זיך געגאנגען טובל'ען אין א טייך פארפרוירן ווינטער. מען דערציילט עס אויפן רימניצער רעבן, איך האב געקענט פרויען וואס האבן עס געטון. איך בין יעצט א פאר טויזנט מייל אוועק פון ניו יארק וואס פרויען גייען דא דורך ביז זיי קומען צו צו א מקווה. כ'גיי יעצט בויען אם ירצה השם כ'האף צוויי מקווה'ס ס'האט זיך אנגעהויבן מיט איינעם ס'איז שוין דא צוויי גייט מען בויען אין צוויי שטעטלעך איינס לעבן ס'אנדערע און אונז געט מען די שענסטע און די פיינסטע מקווה'ס און די פרויען ווילן נישט גיין און נאכדעם איז דא אסאך מאל פראבלעמען ווייל זיי קענען נישט גיין ווייל זיי האבן זיי דארפן האבן נישט קיין בעיביסיטער אזוי ווי ס'איז דא חסד קאר סערוויס דארף זיין א חסד בעיביסיטינג עלטערע פרויען זאלן גיין אהיים טאמער א פרוי דארף גיין אין מקווה זאל נישט האבן קיין פראבלעם, זי קען נישט נעמען א משפחה, זי קען נישט נעמען איר מאמען, זי וויל נישט מען זאל וויסן ווי מען גייט, סאו האט מען א פראבלעם דערמיט? האט דער אייבישטער דא גענומען א מאן מיט א פרוי צו זאגן רבותי די מענער דארפן סטרעיטענען אוט און די פרויען דארפן זיך סטרעיטענען אוט? מען איז געגאנגען און מען האט גענומען מענדעלע, מענדעלע האט געמאכט א נייע מקווה, נו האט ארויס געגעבן א ספר, און אין דעם ספר שטייט אז די מקווה פון אמאל האט נישט געטויגט, ווען ער האט געעפנט די שחיטה האט ער געשריגן די שחיטה האט נישט געטויגט, ס'הייסט זיין טאטע האט אונז געגעבן נבילות און טרייפות אלע יארן, נאר ער האט געעפנט יעצט א שחיטה, איז טויג אלעס. דער רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל חס ושלום האט געגעסן נבילות וטריפות ווייל ער האט אויך געגעסן פון דעם בוטשער, און גאנץ כלל ישראל האט געגעסן פון נבילות וטריפות, פארוואס? ווייל איינער וויל זיך עפענען אן אייגענע שחיטה, האסט דאך געקענט זאגן איך מאך א מהודר'דיגע שחיטה, אלעס איז כשר נאר איך מאך מהודר. עפענט ער יעצט א מקווה שרייבט ער אז די מקווה אין ווילימסבורג האט נישט געטויגט נו ווי דען זיי לאכן אפ פון די מקווה וועגן דעם האבן זיי געמוזט מאכן א מקווה זאג דו האסט געמוזט מאכן א מקווה וועגן דריי טעמים קודם כל ווייל דו ביסט צוקריגט מיטן ברודער און צווייטנס ווייל אויף יענעם עק ווילימסבורג איז נישט דא און דריטנס ווייל כלל ישראל האט זיך געמערט און עס פעלט אויס נאך א מקווה גייט מען יענעם פסל'ען הא דאס איז דער וועג? וואט ע שעים! ס'האט דער אייבישטער גענומען א מאן און א פרוי, עווריבאדי שוד סטרעיטן אוט, ער האט נאך צוגענומען א קינד אויכעט, מ'האפט אז דאס קינד וועט זיין געזונט, עטס ווייסט פארוואס? ווייל דאס קינד ריזעמבלס דעם מלחמה וואס איצט שלאגן מיר זיך קעגן פעדאפיילס פאר קינדער, און ווייל מען שלאגט זיך זאגט דער אייבישטער דו טוסט, איך וועל אלעס טון אז ס'זאל זיין גוט, דאס קינד איז א יתום. ער דארף האבן עקסטערע שמירה אז מען זאל אים נישט מאלעסטן, אויסער אונז האף מען נאך אז ביז דעמאלטס ווען ער העט זיין גרויס וועלן אלע חזירים שוין זיין אין תפיסה אדער זיי האבן שוין אפגעפייגערט. און דאס מוז מען זיך אונז אנהייבן אונטערצונעמען רבותי מען מוז זיך אויסטרעיטענען, ווען אונז וואלט מיר זיך ווען אויסגעסטרעיטענט מיט אפאר יאר צוריק וואס איז געשעהן דער טראגעדיע, מען וואלט ארויסגעגאנגען פון ערכאות, וואלט היינט נישט געשעהן דעי אלע אנדערע זאכן. און ס'איז נישט נאר נעבעך דעיס, קוק וויפיל נאך ס'איז געשעהן, ס'איז דא דא א קינד וואס איז נעבעך הייס וואסער האט אים אפגעגאסן, ס'איז דא נאך א קינד וואס ער האט גענומען ענטעביאטיקס און ער האט געטרינקען ברוינפן, וואס איך האלט אין איין זאגן אויפן האטליין אז מ'טאר דאס נישט טוהן, איז ער געשטארבן. איך האלט אין איין זאגן פארן עולם, רבותי! די רבנים וואס האבן מיך געלייגט אין חרם, די האבן מתיר געווען מיין בלוט, די זענען עתיד ליתן את הדין, און די זעלבע רבנים זענען עתיד ליתן את הדין אויף אלע מכשולות וואס איז געשעהט, אז דאס קינד איז נעבעך געשטארבן, ס'איז זייער עבירה, זיי וועלן פאר דעם באצאלן א פרייז. און נאך אויף די וועלט, וואטש ענד סי. ווייל זיי האבן געזאגט מען טאר נישט הערן דעם האטליין. פארוואס טאר ער נישט הערן? קען זיין דער בחור האט טאקע אינעסענטלי נישט געוואוסט אז ער נעמט ענטעביאטיקס טאר ער נישט טרינקען קיין וויין אדער ברוינפן. פארוואס? ווייל ווען ער איז מען האט אים נישט געלאזט הערן דעם האטליין. ווען ער הערט ווען דעם האטליין וואלט ער געוואוסט אז א מענטש לעבט אין א דזשאנגל מוז ער הערן אלעס וואס גייט פאר. סאו דאס זענען די רבנים שולדיג פאר די אלע זאכן. און די רבנים מוזן זיך אנהייבן אויסצוסטרעיטענען ווייל ווען נישט זאלט איר וויסן, די גמרא זאגט אין מסכת שבת דף קל"ט, ווען מען זעהט אז ס'קומען צרות אויף כלל ישראל יתלה בדייני ישראל עטס זענטס די רשעים ארורים וואס וועגן ענק שטראפט דער אייבישטער כלל ישראל, אונז וויל מיר זיין גוט, ביי אונז איז ישמחו השמים ותגל הארץ, ס'קומט יעצט ניסן, אונז ווייס מיר דער אייבערשטער קומט אריין אין מצרים אין יעדנס מיצר און אונז וויל מיר זיך טוישן, די שווערסטע זאכן וואס אונז פלאג מיר זיך מיט, דאס וויל מיר טוישן, און עטס לאטס דאס נישט צו. ווי ס'איז דא א נואף יא ער זאל זיין אין די גאס. ס'איז יעצט דא נאך א נואף, דער שי' קליין. קאלן מיך דעמאלטס אפ אלע רבנים וואס הייסט דו ווילסט אים צונעמען זיין ווייב איך וויל אים צונעמען זיין ווייב עטס האטס א סעלושען עטס האטס נישט דארף ער גיין אין דזשעיל און אזוי מיט אלע חזירים. דער אייבישטער קוקט צו ער האט געגעבן א שפע. זאגט משה רבינו ודי זהב זאגט רש י, משה רבינו זאגט, דער אייבישטער זאגט כ'האב אים געגעבן אסאך געלט האט עטס געמאכט דעם עגל, דער אייבישטער האט געגעבן אסאך שפע, ער האט געגעבן פאר לעיזער קעסטענבוים פאר אנדערע.

און דער אייבערשטער ווערט זייער ברוגז אויף דעם, און ער געבט אונז א ווארנינג, האט ער יעצט געשיקט א ביטערן פראסק א ווארנינג פאר כלל ישראל, ער האט גענומען פון די שענסטע פון די פיינסטע א כולל אינגערמאן, דער שווער זיינער איז מיר א שכן דרייסיג יאר זיכער, דער מענטש האט קיין הויעך ווארט נישט גערעדט נאך קיינמאל, ווען איך זע אים קומען ער גייט בערך פארטאגס גייען מיר כמעט די זעלבע צייט, צום דאווענען, ער גייט זיין וועג, איך גיי מיין וועג, מיך לאזט מען דאך נישט אריין אין ערגעץ. ער זעט מען ווי ער זאגט און ער מאכט מיט די הענט, ער איז ממש, איך האב שוין לאנג געזאגט פאר די מענטשן אין בילדינג, דער מענטש איז ביי מיר א ל ו צדיק. נאכנישט באליידיגט און גערעדט א הויעך ווארט צו א מענטש. אזא מענטש קומט דער אייבערשטער נעמט אן עולה תמימה א ריינע עולה פון אזא משפחה. אַזאַ וואוילע שטוב אַהערגעשטעלט און פון אַזאַ חשובן אָפּשטאַמונג, זיין טאַטע איז געווען ר' נתן דוד זילבערשטיין, געווען אַ אַ יקר המציאות. און טאָמער מיינט איינער אַז דער רבי שטייט נישט און פיומט און ס'האַרט אים נישט און ער. קען זיך נישט טרעפן קיין מנוחה אויף יענע וועלט וויל איך ענק זאגן ער האט נישט קיין מנוחה איך ווייס ווען איך בין געווען א יונגל אין חדר האט מען דעמאלטס געהערט אז נתן דוד'ס פרוי האט באקומען קענסער ל ע און זי וואלט איבערגעלאזט א שטוב מיט קינדער אלע קינדער זענען געווען צושרויפט וואס האט אונז געטרייסט מען איז אריין צום דברי יואל און די רבי האט אים צוגעזאגט א ישועה אז זי וועט חתונה מאכן אלע קינדער. זי לעבט נאך און ניסן דוד איז שוין נישט דא אסאך יארן. דער רבי זאלט איר וויסן האט געזאגט ווער ס'עט אנרירן מיינע מוסדות וועל איך מיך נוקם זיין עטר דיסטין און אפילו ס'איז אהרן און אפילו ס'איז זלמן לייב. דער רבי האט אמאל געזאגט ברבים געוויזן אויף אהרן זעסט דער מענטש ער וועט קיינמאל נישט מצליח זיין ער האט געזאגט אזאלכע ווערטער אויף אים אז ס'לאזט זיך נישט זאגן איי ער איז יעצט מצליח אביסל ס'איז דרך רשעים צלחה דאס מיינט גארנישט. זיי האבן אונטערגעברענגט דעם רבי'ן בשרשו. ווי האט ער געשריגן דעמאלטס דער מיילעך שטערן דער הייזעריגער האט ער געשריגן א אז ווען איינער איז ער עוקר אן עבודה זרה צריך לשרש אחריה די צוויי שקצים די צוויי ברידער אהרן און זלמן לייב האבן ממש משרש געווען יעדע דבר שבקדושה וואס דער רבי האט איינגעפלאנצט און זיי האבן עס געמאכט אויף גארנישט יעדן טראפ חינוך האבן זיי אויסגעריסן. הגאון הצדיק רבי אברהם לייטנער מאנטעווידעא רב האט אן איידעם גייט ער ארום אין בית מדרש און ער זאגט כ'האב דערציילט א מעשה איך האב געחלומט א חלום מיט רבי אברהמ'ן ער איז מיר געקומען זאגן אז זאלסט וויסן אז איך לויף איך האב געזען ווי ער לויפט נאך ער זאגט איך לויף נאך דעם דברי יואל דעם הייליגן רבי'ן און איך קען אים נישט כאפן פרעג איך אים ווי קען דאס זיין איר זענט דאך פון די חשוב'סטע תלמידים ער האט דאך שטאלצירט מיט אייך. זאגט ער איך בין געווען דער איינציגער וואס איך האב געקענט מאכן אז מען זאל נישט גיין צו ערכאות און מען האט מיך משכנע געווען איך זאל זיך ארויסלאזן דערפון און דער רבי איז מיר נישט מוחל האב איך צוגעלייגט צו דעם ס כמדומה לי אז דער רבי האט אויך נישט קיין מנוחה דער רבי לויפט נאך אויכעט און ער האט נישט קיין מנוחה ווייל ס'קען נישט זיין אז רבי אברהם זאל נאכלויפן נאכן רבי'ן און ער זאל אים נישט טרעפן ווייל אויב דער רבי שטייט קען ער אים ווען כאפן כ'האב מורא אז דער רבי לויפט נאך. רבותי ס'איז א שאנד איך זאל אזוי רעדן, איך בין א תלמיד, אבער קוק וואס מ'האט דא געטון, מ'האט אים ארויסגענומען פון גן עדן און מ'לאזט אים לויפן. איז דער איידעם פון ר' אברהמ'ן גייט ארום אין שול זאגן ס'איז שקר די מעשה, פארוואס קומט נישט מיין שווער צו מיר? כ'וועל דיר זאגן אפאר טעמים, די ערשטע פאר דעם זעלבן טעם וואס ער איז נישט געקומען צו דיר צו גיין טרעפן זיין טאטן וואס ער ליגט אין מאוטהאוזן, געשיקט? פארוואס האט ער דיך נישט געשיקט? פארוואס האט ער מיך געשיקט? ווייל ער האט געוויסט איך וועל אים דעליווערן און דו קענסט נישט דעליווערן. ער איז געקומען צו מיר ווייל ער איז געווען זייער נאנט מיט מיר און ער זעט אז איך בלוטיג אויף דעם וואס מ'זיצט אין ערכאות. און נאכדעם וועל איך דיר זאגן נאך א זאך. ער קומט נישט צו דיר ווייל דו האסט דאך געזאגט אז זאליקא איז דער רבי און פארטיג, און אז ער איז רבי און ער איז א שייגעץ ווייל ער זיצט אין ערכאות, נו וואס האט ער צו קומען צו דיר? דו האסט א שאלה פארוואס ער קומט נישט צו דיר וואס איך גיי דיר פארקויפן א ליגן? ס'טוט מיר מורא'דיג וויי, אבער דיר טוט דאך נישט וויי, דו האסט כורת ברית געווען מיט זאליקא'ן און דאס איז עס, ס'איז די נייע עבודה זרה. איך זאג דיר נאכאמאל איך האלט אז דער רבי האט אויך נישט קיין מנוחה און וועגן דעם געשעהן אזויפיל אומגליקן. אהרן'ס בית החיים ווערט יעצט אנגעפילט מיט אפאר נפטרים בחור'לעך, און זלמן לייב דו האסט דאך געזוכט אן אייגענעם בית החיים. האסט עס יעצט, דו האסט, ווייסט וואס דו האסט? דו האסט א לענדמארק, דו האסט א מאמע מיט א טאטן, א מאן מיט א ווייב, און אינאיינעם נעבעך אויסגעבלוטיגט. און ביידע ליגן זיי ביי דיר. ס'איז א לענדמארק וואס יעדער וועט עס קומען זעהן. אז האסט דיר געזוכט האסטו עס באקומען. ס'איז א מורא'דיגע שאנד און א ווייטאג. מ'קען נישט פארשטיין. יעדער האט זיך אראפגעזעצט. אין איירלאנד האבן זיי באמבאדירט דארטן. אין ענגלאנד אין ענגלאנד איירלאנד. מ'האט זיך אראפגעזעצט. אמעריקע האט געפירט א סיוויל וואר. מ'האט זיך אראפגעזעצט. די גאנצע וועלט זעצט זיך יעצט אראפ, מען זעהט אז מיט נישט שלאגן זיך קומט מען אן מער ווי מיט שלאגן זיך, יעצט קאלן מיך אן מענטשן, נאך דעם חלום האט מיך אנגעקאלט איינער, ער איז פון זאליקאס מענטשן, זאגט ער, אונז זעמיר מסכים צו גיין צו דין תורה, אונז ווילמיר נאר מען זאל גיין אויף אלעם, און זיי זאגן אז קרית יואל דאס געהערט פאר זיי שוין עני וועי ווייל דאס האט דער רבי געגעבן. ניין דו ביסט נישט גערעכט, מען דארף אויף דעם אויך גיין צו דין תורה, מען דארף גיין צו א דין תורה אויף וואס מען גייט צו דין תורה, און מען האט געדארפט גיין צו א דין תורה צו ישראל חיים מנשה פרידמאן באטש ער קען יא זיין דיין צו נישט, אויף יעדע זאך איז דא א דין תורה. יעצט אז דו האסט א פראבלעם ס'וואלט געדויערט פופציג יאר ביז אברהם ברוך רויס וועט חתונה מאכן די אור אייניקלעך, איך זאג ענק גייטס נישט צו קיין רבנים, זעצטס ענק אראפ אפאר ביזנעסלייט, אפאר לויערס, און מ'וועט אלעס אויסטרייטענען. ווי קומט דזשארדזש באראש אריין דא? יעצט, אהרן און זלמן לייב כאפן נישט אז זיי זענען מורא'דיגע באטראפענע. אז דער רבי האט געזאגט ער וועט זיך נוקם זיין וועט ער זיך אין זיי אויך נוקם זיין ס'וועט נישט העלפן קיין זכות אבות גארנישט נאר ביז ס'עט זיי נישט באטרעפן אזא ביטערע צרה וועלן זיי לאכן פון די וועלט ס'הארט אים שטארק אז ס'האט באטראפן די צרה פאר די צוויי אידן וואס ס'הארט זיי אבי זיי פירן זייער מלחמה און זיי טוען אלע שייגעץ שטיק און דערווייל האט דער סמך מם הנאה ווייל מ'ברענגט אונטער דעם גאנ. צן דור ברענגט מען אונטער אין אלע עניינים. איך בעט נאכאמאל ביי די אלע פירער, מען דארף זיך אראפזעצן, ס'זאל אויסברעכן יעצט א שלום ולעילוי נשמת דעם מאן מיט די פרוי, לעילוי נשמת דעם פראסק וואס אונז האמיר געכאפט פונעם אייבערשטן, וואס אונז פיל מיר עס, ענד איט הערטס. און אז מ'וועט עס נישט טון ווייסטו נישט וויפיל נאך פראסקעס דער אייבערשטער קען געבן. לאמיר זיך אראפזעצן און אנהייבן אויסצוסטרעטענען. קודם ארויס פון ערכאות. וואס וועט זיין נאכדעם וועלן מיר זיך זארגן? ביסט אין ערכאות נישט געפארן צופיל גוט עניוועי. ביסט אנגעקומען כמעט ווי דו וואלסט אנגעקומען נארמאל ווען דו זעצסט דיך אראפ. און נאכדעם דארף מען אנהייבן צו זאגן מוסר פאר די אינגעלייט, מען דארף וואטשן אויף זיי. א חסיד איז פשט דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א נשמה זאלסט וואטשן אויף זי, נישט לאזן פארפאלן גיין. און נאכדעם די פרויען זאלן אנהייבן אפצוהיטן טהרת המשפחה און זאלן אפהיטן זאלן נישט ארומלויפן אלס אשת איש, און אפילו גרושות זאלן נישט ארומלויפן. און אויכעט מען דארף זייער אנהייבן אבאכט צו געבן אויף די קינדער, קומטס ארויס רבותי קומטס ארויס נישט ארגער ווי דער פויפ להבדיל זאגטס אונז האמיר געזינדיגט אונז האמיר געוואלט צושפארן די אלע פיסקעס פון די מענטשן וואס זיי רעדן פון דעם מ'האמיר בא'עוול'ט די אלע מענטשן און אונז וויל מיר אנהייבן יעצט א קלין קאמיוניטי. נאר וואס, אגודה קען עס נישט טון ווייל ער האט מורא א קאלקא וועט מען אים סוען וועגן קאלקא. פאר זיינע צוואנציג צו פופציג טויזענט דאלער האט ער מורא צו א מיליאן דאלער וועט ער אומברענגען כלל ישראל. אבער אונז זעמער דאך נישט אגודה. אז אגודה טוען וואס מען דארף נישט וועט דער אייבערשטער באצאלן פאר אגודה. לאמיר אונז זיך פירן אזוי ווי אונזער הייליגער רבי האט אונז געלערנט. אונז זעמער תלמידים פון איין גרויסן הייליגן רבין. און דעמאלטס. וועט דער אייבישטער אונז אנהייבן מוחל צו זיין און ס'עט זיין ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים ונאמר אמן ס'עט זיין א יחוד פון כלל ישראל נישט קיין פירוד אונז וועמיר זיך ליב האבן איינער דעם אנדערן ווען מיר זעהן אז ס'זאל גיין גוט איינער פארן אנדערן און מיט דעם זכות וועט מען אונז מקרב זיין די גאולה שלימה און אונזער רבי וועט האבן מנוחה אויף יענע וועלט. מ'איז זיכער אז ער האט נישט? אזאלעכע פראסקעס כאפט מען נאר ווען דער צדיק איז נישט מגין, און ער קען נישט מגין זיין ווייל מען האט אים ארויס גענומען פון זיין העכסטן פלאץ אין גן עדן, און ער לויפט נעבעך, און מאנטעווידעא רב לויפט אים נעבעך נאך, און אזוי וועט ער צוריק גיין אין זיין העכסטן פלאץ אין גן עדן, און ער וועט ווייטער מעורר רחמים זיין אויף אונז, עס וועט נישט געשען אזאלעכע זאכן, לא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו. און ער וועט פאר אונז איינרייסן אז משיח צדקינו וועט שוין קומען אויסלייזן במהרה בימינו. אמן ואמן. יעצט זאל מיר צוריקגיין צו די דרשה פון פסח. פסח. וואס איז דער פסח? דער פסח איז אז מען זאל ווערן אויסגעסטרעטענט אין די מיינד, ס'זאל זיין דער שם הוויה כסדרן, ווייל טאמער דער שם הוויה איז נישט כסדרן גיימער ארום צו צומישט. און איצט דארף ער זיך אנהייבן אויסצוסטרעטענען, נאמבער וואן, מחנכים מיט מלמדים מיט אנשי ציבור זאלן נישט פארלאנגען פון די קינדער וואס מען טאר נישט, זיי זאלן נישט אויסנוצן די קינדער אויף זייערע שייגעץ שטיק, און זיי זאלן נישט אביוזן די קינדער, נישט ריטשועלי און נישט סעקשועלי, נישט זאגן איך בין דער בעל הבית און איך מעג מיט דיר טוהן וואס איך וויל. און דו מוזט פאלגן, און די זעלבע אויכעט זאלן די טאטעס וויסן אז ווען די אנשי ציבור טוען זיי אביוזן, זיי זאגן גיי נישט צו די פאליס, אדער נעם דיך נישט אן פאר דיין קינד, לאז דיין קינד, ס'געשען שוין וואס ס'איז געשען, זאל ער גיין אין דר'ערד, אבי איך מוז פראטעקטן יענעם שיינעם איד. לאמיר זיך אויסטרעטן, לאמיר שוין לעבן א נארמאל לעבן, יעצט איז דאך ניסן, די שם הוויה איז כסדר, און לאמיר זאגן פאר יענעם, אנטשולדיגט, די, ס'איז מיין קינד, ס'איז דא א מענטש וואס ער הרג'עט מענטשן אין די גאס, ענד ווי גאטע געט הים אף די סטריט, און איר זאלטס ענק נישט לאזן, ס'קומט דער פסח, לערנטס ענק ארויס פון דעם געוואלטיגן אור און די קדושה וואס קומט אראפ, וואס דער אייבערשטער אליין. גייט אריין בתוך מצרים אין יעדן זיין, אין יעדנס מענטשנס מצרים, זאלסט אויפהערן צו וואוינען אין די מצרים, הער אויף צו לעבן מיט די מצרים, דער אייבערשטער וויל זאלסט ארויסגיין פון די מצרים. און די זעלבע איז אין אידישקייט, זאלסט דיך אונטערנעמען גוטע זאכן, און די זאכן וואס איז דיר די שווערסט אויף דעם זאלסטו ארבעטן און דאס דער הייליגער יום טוב וועט דיר העלפן אז דער אייבערשטער העט אין דיר אריינגיין כביכול און וועט דיר העלפן זאלסט קענען ארויסקריכן דערפון, און די זעלבע דארף מען לערנען די בחורים, ער זאל וויסן איך בין א בחור און איך גיי מיך נישט לאזן פון קיינעם, קיינער העט מיך נישט אנרירן, און אז מען האט דיך יא אנגערירט האב נישט קיין מורא מען העט דיך זאגן מען העט דיך ארויסווארפן, לאז מען דיך ארויסווארפן. טאמער העט מען אנהייבן ארויסצואווארפן די אלע פגעים, גלייבטס מיר אונז עמיר האבן א גרעסערן מוסד ווי די נישט פגעים, ס'איז דא מער פגעים ווי נישט פגעים. ס'זאל אריינגיין אין ענק די חוצפה דקדושה, די כה יאמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר, יעדן טאג וואס א איד גייט נישט טון וואס ער דארף, ער גייט נישט צו די פאליס, ער לאזט זיין זון נעגלעקטעד ווייל ער האט מורא פאר פאליטיקעל פרעשור, אדער פאר זיין דזשאב, אדער פאר זיין ביזנעס, זאלט איר וויסן איז עס נישט לכתך אחרי במדבר, אין מדבר אריין זאלסטו גיין, אבער דו מוזט טון וואס מען דארף צו ראטעווען כלל ישראל, דו מוזט טון צו ראטעווען דיין אייגענע קינדער. דו מוזט טון צו ראטעווען דעם פיוטשער, דעם עתיד פון כלל ישראל. דער אייבערשטער זאגט קום אין מדבר, לויף אוועק אין מדבר, דו קענסט עס נישט נעגלעקטן. סאו בחור לעבן אדער עס קומט אזא שייגעץ ווי יצחק שטערן און ער זאגט מען זאל גיין נאכשרייען נחום ראזענבערג, צי מען העט ענק נאך נוצן פאר אסאך אנדערע שייגעץ שטיק, זאלט עטס זאגן שייגעץ גיי ארויס פון דא, דו ביסט טאקע דער מנהל ביז יעצט, יעצט זעמער אונז די בעלי בתים. מיט אזאלעכע רעוועלושענס זאלט איר וויסן האט מען געהאלטן אידישקייט איז געווען איין צדיקת אין די צייט פון חנוכה איז געווען א יהודית און אין די צייט פון פורים געווען א צווייטע צדיקת אסתר המלכה און ביי אונז אין שטאט איז דא א דריטע צדיקת די וואס האט איינגעזעצט דעם חזיר נחמיה וועבערמאן ווען נישט וואלט ער נאך היינט פונקציאנירט. און דער זעלבער דער וואס האט איינגעזעצט דעם חזיר ברוך מרדכי. און דאס דארף מען אונז טון, און די זעלבע אויך מיט אידישע טעכטער, אז א טיטשער טאטשט דיך ווי מען טאר נישט, א טיטשער טאטשט דיך עני פלעיס. א מיידל טאר מען נישט טאטשן אין ערגעץ, נישט אויבן און נישט אונטן, נישט ביי די הוד יפיו און נישט אונטן, טאמער טאטשט דיך א טיטשער האב נישט קיין מורא, מ'עט זאגן מ'עט דיך ארויסווארפן טאמער דו העסט פארציילן די טיטשער, גיי ארויס לכתך אחרי במדבר זאגט דער אייבישטער, דער אייבישטער זאגט נישט דו ביסט געזעסן אין בית רחל סקול דו האסט דיך געלאזט טאטשן, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. און נאכדעם עט דער אייבישטער באווייזן אותות ומופתים, עטס עט זעהן, דער אייבישטער עט אונז נישט אראפלאזן. יעצט רבותי מיט מאכן דעם שיעור איז אריינגעקומען א ביטערע בשורה נעבעך דאס קינד איז אויך אוועק, יוי ס'איז קריזיס, וויי געשריגן, מ'האט דאך געהאפט אז דאס קינד עט בלייבן לעבן, עט בלייבן א שם ושארית, אוי געוואלד.

די גמרא זאגט אין מסכת נדה דף י"ג עמוד ב', זאגט די גמרא משחק בתינוקות, די האלטן אויף ביאת המשיח, משחק בתינוקות, פרעגט די גמרא פון וואס רעדט מען דארט, רעדט מען דארטן פון. מאך משכב זכר איז דאך בני סקילה נינהו, רעדט מען דארטן פון מאכן אנדערע עבירות איז דאך עס בני מבול, וואס הייסט משחק בתינוקות זאגט די גמרא אז מען מאכט חתונה א יונגע מיט א אלטע האלט מען אויף משיח'ן שטעל דיר פאר בני טאמער מאכט מען נאר משכב זכר איז עס בני מבול און בני כריתה אוי געוואלד. און אונז לאז מיר דאס צו, נישט נאר מען לאזט עס צו וירא השם וינאץ מכעס בניו ובנותיו, נישט נאר מען לאזט עס צו, מען רוידעפט נאך ווער ס'קומט ארויס צו זאגן איך בין א וויקטים, מען האט מיך געטאטשט, מען האט מיך געמאכט פאר א משכב זכר'ניק, פאר א סריס ונרבע, מען האט געמאכט דאס מיידל פאר א לעסביען, אונז רויבערס פון נאך האט דער אייבערשטער געזאגט, כ'וועל צונעמען דאס קינד נאך, איך גיי ענק ווייזן וואס ר' פרעה מיינט זאנס ביי מיר, רבונו של עולם וואס דא טוט זיך, ווי קען מען אונז צוגיין צום פסח, די רשעי הדור ימח שמם, אנגעהויבן מיט די ל"ג ל"ג רבנים, זיי האבן אונטערגעברענגט כלל ישראל, נישט די חזירים, מיט די חזירים וואלט מען אונז געקענט איינזעצן, ווער ברענגט עס אונטער? רבנים! אונז בעט דער אייבשטער רבונו של עולם נעם צו די רבנים, נעם מאך מיט זיי די זעלבע וואס די האסט געטון מיט דעם קאפל און מיט דעם קינד, זיי זאלן האבן אזא פנים, זיי די וואס זיי טוען דאס, און דעמאלט זאל מיר אונז קענען האבן א פרייע לעבן, מיר זענען געקומען אין מצרים און דער אייבשטער געמוזט אונז ארויס נעמען פון מצרים, ס'זאל זיין לכתך אחרי במדבר,

און דער שעבוד מלכות דאס איז די רבנים אין אמעריקע ברוך השם נישט דא קיין שעבוד מלכות ס'איז דא אן אפצאל אביסל טעקס אבער זיי לאזן האלטן אידישקייט קומען די רשעים די רבנים זיי זענען די שאור שבעיסה און זיי זענען די שעבוד מלכות נעם זיי אראפ אינגאנצן. אזוי ווי דער נביא ברענגט אין יחזקאל ל"ד, הוי רועי ישראל, אוי האט אונז דער רבי געוויינט אויף די פסוקים, דאס זענען די רועי ישראל וואס זיי פארפירן אונז, רבונו של עולם לייז אונז אויס פון די רשעים, פון די רבנים, פון די חזירים. פון דעס זאלסטו אונז אויסלייזן, אז דו'סט אונז פון זיי אויסלייזן עמער אונז זיך שלאגן אז די פעדעפיילס האבן גיין ווי זיי בעלאנגען, אין דזשעיל. נעמט אזא מיילעך שפיצער הרגעט אפ א קינד, שלאגט אים אן, ווער ווייסט ער האט אים נישט מאלעסטערט, ווער ווייסט ס'איז דארט נישט דא קיין מאלעסטערס, דאס קינד איז געווען אין טוילעט איז ער געווארן אינגאנצן צומישט, ס'א סימן אז דארט טויג עפעס נישט, ס'א סימן מ'האט אים דארט מאלעסטערט און מ'וויל דאס באהאלטן. און חיים שיע דער גרויסער צולייגער האט געזאגט יעצט א הספד אויף זיינס א תלמיד, און ער מיינט מיט דעם האט ער אפגעקויפט דעם רבונו של עולם חיים שיע פון אגענעסטרעטן אט יור מוסד, איז די זעלבע זאך כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה דער אייבערשטער עט זיך מיט דיר אויך רעכענען, און מיט שראל האגער המצרי א חזר א שייגעץ וואס ער איז מכשיל פרויען ווען ער גייט צו א ברית. ס'איז א גרויסער אומגליק דאס קינד איז געשטארבן, וויפיל פרויען האסטו שוין געטאטשט? וויפיל בחורים פון וויזשניץ האסטו שוין געטאטשט? און עטס העט אונז פארקויפן יודישקייט און עטס העט אונז פארקויפן דעם חמץ און עטס העט פארקויפן אז מ'טאר נישט ארויסקומען קעגן דעם פעדאפייל, מ'טאר נישט קומען ארויס קעגן זיי. רבותי, ס'קומט יעצט יו"ד קיי וא"ו קיי כסדרן לאמיר זיך אריינעמען אין אונז אז אונז וויל מיר עפעס, אקאמפלישן און געניסן פון דעם יום טוב און אונז גיימער געניסן אז אונז זעמער מער נישט קיין עבדי פרעה נישט קיין עבדי אחשורוש נישט קיין עבדי רבנים און איר זאלט אזוי אויסלערנען ענקערע פרויען און ענקערע קינדער און דעמאלטס עמער אונז קענען זיין נארמאלע מענטשן דעם שם הוויה כסדרן אזא חיים האלפערן אפגעהארגעט דרייסיג פרויען און באצאלט מיליאנער דאלער, מען נעמט צאם אידיש געלט אז מען זאל שלאגן און נאכלויפן נאך די פרויען וואס זיי קומען און זיי זאגן עדות אז מען האט זיי געטאטשט, רבונו של עולם, חיים האלפערן זאל זיך דרייען אין די גאס, וואס? און ווער איז געפאלן דער קרבן? די פרה אדומה? נעבעך א וואויל קאפל, א פיין קאפל, רבונו של עולם, נעם דיך אן פאר אונז, אונז שלאגן מיר זיך פאר דיר, און טאמער עסטו נישט העלפן קען מיר אונז נישט. סדר שם הווי' כסדרן, ווייז דיינע ניסים און דיינע גבורות אזוי ווי דו האסט געוויזן דעמאלטס, כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות, און נאכדעם אז ס'עט זיין א קלין קאמיוניטי, עט אונז דער אייבערשטער אויסלייזן פון דעם ביטערן גלות. און דער אייבערשטער וועט ווייזן, דאס זענען געווען די פאר צעבראכענע מענטשן וואס האבן זיך געשלאגן פאר די סעיפטי פון די טשילדרען, פון די קינדער, און די האבן געברענגט משיח'ן. יעצט האטס אלע א פרייליכן שבת, און האטס אלע א פרייליכן פסח, א חודש ניסן, בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל. יעדעס יאר ווארט מען אויף די גאולה און אז ס'געשעהט נישט איז נישט די פשט ס'איז בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל איז נישט ריכטיג חלילה ס'איז יא ריכטיג ס'איז דא א געוויסע גאולה וואס דאס ברענגט צו צו די עכטע גאולה וואס אין ניסן ווערט מען אויסגעלייזט און לאמיר נישט פארפאסן אזא חודש וואס דער שם הוויות כסדרן און דער דעת זאל נישט זיין אין גלות. אזוי ווי אין מצרים און אזוי ווי ס'איז געווען ביז יעצט אין אמעריקע, אז א קאסובער חזיר וואס האט געמאכט געלט אויף די אלע רעיפס פון די קינדער האט נישט געלאזט אז מ'זאל אויסזאגן די פאליס, ער האט נישט געלאזט די פאליס זאל רעדן מיט א מיידל זאל פארציילן ווער ס'האט איר גערעיפט, און דעמאלטס וועט אונז דער אייבישטער העלפן אז אונז מיר האבן א גאולה פרטית אין ניסן און מ'האף מיר צו האבן א גאולה כללית, משיח זאל קומען מהרה בימינו אמן. כ'וויל נאר זאגן אביסל א אינטערעסאנטע זאך וואס דער עולם זאל וויסן, כ'טריי דאך ענק אויסצולערנען אביסל שכל מיט נארמאלשאפט, ווער האט באמת געהארגעט דאס דעם עקסידענט? ווער האט געמאכט דא די עקסידענט? אונז ווייסט מען נישט. קודם האט מען שוין אריינגעגעבן אויף די בלאגס אז ס'געווען א bmw, ווייל מ'ווייסט אז פון אונזער אינגעלייט דרייווט קיינער נישט א bmw. שוין, האט מען קודם אפגעפליקט ס'געווען א bmw. ממילא פאלט נישט דער פאוקעס אויף אונזערע אינגעלייט. נאכדעם איז אזוי, כ'האב שוין לאנג געזאגט אז די גאס דארט איז א טאראו-פעיר, מען פארט ווי משוגע, כ'האב שוין לאנג געשריבן ווער ס'געדענקט מען דארף אריין לייגן דארטן לייטס, ס'פארן אויכעט ווי משוגע ווייל ס'פארן טרעקטער טרעילערס און ס'פארן ביינאכט. ס'איז איינע פון די גרעסטע טאראו-פעירס וואס מען קומט פון מאנהעטן פארט מען אראפ דארט אדער מען פארט אויף מאנהעטן, ס'איז ממש א מעידזשער הייוועי. האב איך אייביג געזאגט מען דארף לייגן לייט, כ'האב געזאגט ווי דעינדזשערעס ס'איז, נאר וואס, משה דוד נידערמאן איז ביזי מיט די בייק לעין, ער איז ביזי צו שיכור'ן פורים מיט צו וויינען, משה דוד משה דוד בארעכן דיך, משה דוד משה דוד האסט געוויינט פורים, קוק פון ווי דו שטאמסט, משה דוד לאמיך דיר זאגן, דיין טאטע האט געהאט חתונה געהאט מיט דיין מאמען נאך פאר'ן לאגער, און זיי האבן אויך געהאט א קינד שוין. זי איז געקומען אין לאגער, זי האט געהאט דאס קינד און מען האט דאס קינד פארברענט, ווייל מען פארברענט נישט דאס קינד וואלט מען דיין מאמע פארברענט, דאס האט געמאכט דיין מאמע זאל בלייבן לעבן. דיין טאטע האט געטראפן דיין מאמע נאכן לאגער, און די סדר איז אז מען טרעפט זיך נאך פינף יאר לויפט מען צו מען געבט א האג און א קיש, האט מיר דערציילט חזקל שמס, ער איז דארט געשטאנען, דיין טאטע האט געשריגן קום נישט נאנט דו ביסט א נידה, משה דוד, דו שטאמסט פון טשעטשעוויץ, פון נאצענאוויטש, פון צדיקים, יסודי עולם. משה דוד, דו ברענגסט אראפ א קאמיוניטי, דו וועסט אונטערגיין מיט דיין זכות אבות. דערמאן זיך, דיין מאמע האט אזוי פארלוירן א קינד אין לאגער, אזוי ווי דאס קינד איז פארלוירן געווארן. טראכט, אפשר טוסטו נישט גענוג צו ראטעווען קינדער, קום אריבער אויף אונזער זייט משה דוד. משה דוד, קום אויף אונזער זייט. עניוועי, מען גייט יעצט מאכן אז ס'איז געווען א bmw א גוי מ'וועט אים נישט טרעפן. דאס איז וואס אונזער סיסטעם איז. דאס איז וואס איך זאג. ס'איז נישט, א גאנץ יאר איז נישט דער שם הוויה כסדרן, און דאס איז גורם אז דער גאנצער מענטש איז צומישט א גאנץ יאר. ער האט זיינע שלעכטע נגיעות און זיינע שלעכטע מידות און ער איז צומישט, ער ווייסט נישט. ער זעט ער טוט נישט גוט אבער ער קען זיך נישט ארויסדרייען. ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס דא גייט פאר. יעצט וואטשן צו מען וועט קיינמאל נישט טרעפן דעם מענטש, דעם אמת'ן מענטש, מען וועט ברענגען א גוי, אזוי ווי מען האט גע מיסטער טשארלס היינס האט געברענגט א גוי דעמאלטס ווען פאלאק איז געהארגעט געווארן. און ס'קומט יעצט ארויס די גאנצע פרשה פון חזקל שמס, איר וועט עס זעהן אין צייטונג ביז אפאר וואכן. דער וואס מען האט איינגעזעצט דער איז בכלל נישט דער מענטש. און דער וויינבערגער האט עס געשריגן די גאנצע צייט, ס'איז נישט דער מענטש, מ'האט גענומען א ליין-אפ, מ'האט גענומען א נעפיו פון חזקל שמס און מ'האט אים אנגעזאגט סעי נאמבער טרי ביי די ליין-אפ. סאו בקיצור א רוצח דרייט זיך אין די גאס. יעצט גיי איך ענק פארציילן סודות וואס כ'האב קיינמאל נישט געוואלט זאגן, נאר אזוי ווי ס'איז דער שם הוויה כסדרן האב איך שוין נישט קיין מורא פאר גארנישט. רבותי, ס'איז געווען א אינגערמאן אין בארא פארק וואס ער איז געווען א. מתווך, ער איז געווען א עידזשענט פאר אלע מענטשן וואס האבן געוואלט האבן זונות, ער האט צוגעשטעלט אידישע זונות אין בארא פארק ביי זיי אין שטוב, האסט נישט געמוזט לויפן אויף מאנהעטן, דער אייבערשטער האט אים ביטער באצאלט, ער איז זייער יונגערהייט געשטארבן און ער האט נישט געהאט קיין קינדער אויך נישט, אזוי מיין איך, און ער האט צוגעשטעלט פאר א יונגערמאן אין ווילימסבורג א גרויסן עושר זונות וויפיל מען ברויך. יחזקאל שאמאס האט אים גערוידעפט, און דער יונגערמאן וואס ער האט צוגעשטעלט די זונות האט געסטראשעט חזקי'ן, ווער דען וועל איך דיך אראפנעמען פון די מעפ מיט א גאן. דאס האב איך נישט געוואלט קיינמאל רעדן פון דעם, ווייל איך בין נישט זיכער אז דאס סטראשען האט צו טוהן מיט די פרשה וואס מען האט געשאסן חזקי. ס'קען זיין ס'איז געווען א קאואינסידענס, אלעס איז מן השמים, אז פונקט דער וויינבערגער איז מיט די גאלד אנטלאפן, און פונקט איז געווען דארטן יענער האט געדארפט א געטעוועי קאר האט מען אים געשאסן, און עס קען זיין ניין, עס קען זיין דאס וואס יענער האט געסטראשעט חזקי'ן א איד א גרויסער גביר פון ווילימסבורג, ער איז געווען דער וואס האט באצאלט אז מען זאל סטראשען חזקי'ן ער זאל זיך אפלאזן פון אים ווייל חזקי'ל האט אים גערוידעפט, איז במילא האט זיך צוזאמגעפארט די זעלבע צייט ביידע מעשות. ס'קען גאר זיין ס'איז דא א היימישער קילער וואס האט געהארגעט חזקל שאמעס ווייל ער איז נאכגעלאפן די שקצים. ווייל ווען נישט דאז איט מעיק סענס די האול טינג. יענער איז געקומען מאכן א האלד אפ, ער איז ארויפגעגאנגען צו יענעם וויינבערגער'ן אין שטוב, ער איז אים נאכגעגאנגען, ער האט אים פארלוירן, האט ער געדארפט האבן א געטעוועי קאר? ער איז אזוי משוגע געווען אז ער זאל קומען אן אן אייגענע קאר צו אן נאך א מענטש וואס זאל זיין לעבן קענען אוועקטראגן פון דארט? איט איט דזשאסט דאזענט מעיק סענס. סאו דער וואז טו קאואינסידענטס אין איין געגענט וואס איינס פארדעקט דאס צווייטע ס'זאל נישט ארויסקומען די רישות ווייל דער סמך מם שפילט דא ס'זאל נישט ארויסקומען אז א היימישע חסידישע אינגערמאן וואס איז ארומגעלאפן מיט אשת איש און מיט גרושות אין בארא פארק און חזקל שאמעס האט אים גערוידעפט ממילא האט ער אים דערהארגעט. ער האט געזאגט ער האט געשיקט דורך דעם אינגערמאן זאגן דער שדכן, דער וואס האט נעבעך צוגעשטעלט יעדן די זונות, האט ער אים געזאגט אז זאלסט וויסן איך וועל דיך אראפרוימען זאלסט דיך אפלאזן פון אונז. סאו דא גייט אויך זיין יעצט די זעלבע, מען גייט טרעפן עפעס א בי עם דאבעליו א צוקנאקטע און אז עפעס א פארטאריקאנער האט עס געדרייווט ער האט עס געגנב'עט און מען גייט אים איינזעצן. ס'איז געווען אמאל. א איד וואס ער איז געווען א גרויסער קארגער מענטש און ס'איז געווען הכנסת אורחים אין די שטאט און ער פלעגט נעמען ארבייטער און ער האט זיי געזאגט און א חלק פון די באצאלן פון די ארבעט איז אז איך געב צו עסן אויך און ממילא האט מען געארבעט ביי אים. שפעטער האט ער זיי געשיקט צו די הכנסת אורחים און זיי האבן נישט געוואוסט אז דאס איז גארנישט זיינס, ס'איז גאר א שטאטישע זאך דארט קענען זיי עסן אומגעארבעט. איינער איז געוואויר געווארן זאגט ער אזוי כ'האב געארבעט אומזינסט און כ'האב געגעסן אומזינסט. כ'האב געארבעט פאר גארנישט און כ'האב געגעסן אומזינסט. די זעלבע דא אויכעט, מ'האט איינגעשפארט ביי וויינבערגער, ביי די פרשה פון חזקאל שמש האט מען איינגעשפארט די ראנג פערסאן, און א רוצח אן אונזעריגער א היימישער אדער איינער וואס אונז האמיר געדינגען דרייט זיך אין גאס, און די זעלבע איז ביי די צווייטע מעשה פון פאללאק, פאללאק איז נעבעך אין קבר, דאס בלוט טאנצט אים נאך. ווייל ווי לאנג ס'איז נישט דא דעם מ'נעמט נישט קיין עקשאן און מ'איז זיך נישט נוקם מיטן רוצח קען זיין בלוט נישט רוען. זיין בלוט רוט נישט און דרייט זיך דא א היימישער וואס האט אים געהארגעט, צו איך ווייס ווער ס'האט אים געהארגעט מ'קען נישט וויסן. קען גאר זיין היימישע, היינט הארגענען איז ליידער גארנישט. משה טעראריסט פרידמאן דער שייגעץ האט מיך געסטראשעט אפאר מאל דורך אנדערע מענטשן. דורך צוויי אילאוויטש ברידער, יענקי מיט זיין ברודער משה אילאוויטש, ער הייסט, ער האט געזאגט ער וואוינט אין מאנסי און ער איז א דיין, און נאכדעם מיט ר' יצחק פריד האט ער מיך פינף מאל געסטראשעט, ר' יצחק איז אן אלטער איד פון ניינציג יאר איז ער אריין געקומען פון די קאנטרי מיר זאגן נחום, משה וועט דיך אראפ ראמען משה סטראשעט משה איך וועל נאך לאכן אויף דיין קבר. וואטש ענד סי דו שייגעץ וואס דו ביסט, דער רבי וועט דיך אראפ נעמען את ובית אביך תאבדו, וואטש ענד סי. סאו ביי אונז איז רציחה א פראבלעם, רבי אהרן האט געדרשנט די רמב"ם, אין בעלז וואלט מען געזאגט כהנים ארויס. מעג אזא מענטש זיין א מנהיג פון מענטשן? דער מענטש איז א קולט, מען דארף אים שיקן ערגעץ אויף איך ווייס דארט אין יוטא. און ער זאל זיך עפענען א קולט און די גאווערמענט דארף אים איינשפארן אין דזשעיל. ער איז היינט א רשכבה"ג. סאו איך האב ברוך השם א גרויסע הנאה אז דער עולם הייבט שוין אן צו זען וואס דא גייט פאר. דא וועט מען נישט כאפן דעם, דאס איז געווען א יונגערמאן, איינער וואס האט זיך געלערנט דרייוון, ער איז נאך געווען אביסל שיכור פון פורים, און שוין. אויף די טראקס זענען געפארן, אויף די ווענס זענען געפארן בחורים. און די די די די גוים האבן געקוקט ווי זיי טרינקען וויין, און דער גוי האט מיט געטרינקען, און דער גוי האט געשריגן דיז אר לעס דען טווענטי וואן יערס אולד האו קען יו סערוו דעם אלקאהאל, דער גוי פארשטייט בעסער אז מען טאר נישט געבן פאר קינדער אלקאהאל, מען דארף זיי פראטעקטן, ווי דער איד. און וואס איז מיט יין נסך, די גאנצע נס פורים, די גאנצע צרה וואס אונז זעמער אריין געקראכן אין פורים שנהנו מסעודתו של אותו רשע, און דא גייט מען ארום נאך געלט מיט יין נסך. ס'איז אזא שאנדע וואס דא גייט פאר. און עטס ווייסט ווי ווען איך האב געזאגט מ'זאל נישט נוצן די טראקס, מ'זאל נישט אריינברענגען די מאובילס, עטס ווייסט ווי מ'האט געפארקט די ערשטע זיבן מאובילס? פונקטליך דארט וואו די פרוי האט אויסגעהויכט איר נשמה מיט איר מאן. נעם עסטו זעהן ווי ס'איז געשעהן. קוק אויף די פיקטשער עסטו זעהן. זיי האבן זיך געטשעפעט מיט מ'האט אריינגעשריבן מ'האט מיר ארומגעשיקט אזאלעכע ווידיאוס קוק זע זיבן מאובילס שטייען יעצט ווילסטו איך זאל דיר ארומשיקן א בילד פון א שיינעם חתן מיט א כלה וואס האט נישט זוכה געווען איבערצולאזן קינדער ווילסטו איך זאל דיר ארומשיקן א בילד ווי די קאר איז אונטערן טרעילער. דאס איז דער אלטער סאטמארער אזיאטישער מארמארושער וועג, דער שם הוויה נישט כסידורו זיי זענען אלל סקרוד אפ, מ'האט זיי ברעינוואשד, מען נוצט יעדן בחור און יעדן מיידל פאר זייער שייגעץ שטיק, און טאמער האט ער זיי לאזן וועט עס אזוי אויסזען ווי מען זעט יעצט אויס, א שטאט פול מיט פגעים, מען טאר זיך נישט לאזן פון די חברה. רחמנא לצלן וואס זיי טוען מיט אונז, וועק דיך אויף, גיי ארויס פון דיין מצרים, פון דיין פארכאפטן מייצר וואס מען האט דיך אריינגעשטעלט אין דעם, דער אייבערשטער קומט אראפ מיט גרויסע אורות און ער גייט דיר זאגן, ס'איז נישט דא קיין שארי שביעית און ס'איז נישט דא קיין שיעבוד מלכיות, שיעבוד מלכיות דאס איז סאטמער מיט די מנהלים, און אין ארץ ישראל איז אויך די זעלבע, די מנהלים טוען כל דבר אסור, מען רייסט זיך מיט זיי ארום. מ'האלט אין איין איינזעצן, מ'האט יעצט אויך איינגעזעצט נאך איינעם מיט נאך איינעם מיט נאך איינעם, רבותי ס'גייט ווערן ארדענונג טראסט מי, ס'איז נאר א שאלה וויפיל קרבנות ס'עט נאך זיין פארדעם, וויפיל פרה אדומה'ס אונז העמיר נאך דארפן האבן. כ'קוק אויפן פיקטשער, כ'האב געזאגט אז די פרה אדומה'ס אז ס'געווען פול מיט בלוט איבער אלע גאסן.

און די מיידל, דאס יונגע ווייבל, די זילבערשטיינס טאכטער, אזא צדיק פון א אינגערמאן, דרייסיג יאר און מער וואוינען מיר אונז איינער העכערן אנדערן, ער וואוינט העכער מיר, נעבעך האט אים באטראפן אזא אומגליק.

מ'וועט קיינמאל נישט טרעפן, מ'וועט ברענגען עפעס א פארטאריקענער וואס ער האט געמאכט דער עקסידענט ס'האט עס מסתם געמאכט א היימיש בחור'ל, יא א בחור'ל אן א לייסענס וואס איז נאך געווען אביסל שיכור אויך, וועמען מ'וועט ברענגען זאלט איר וויסן ס'איז א ליגנט, יענער האט עס זיכער נישט געטון. דאס איז וואס דא גייט פאר אין אונזער קאמיוניטי, און אין דעם מצרים האמיר אונז געלעבט, מ'איז געווען ארומגערינגלט מיט גוים, מ'איז געווען ארומגערינגלט מיט אידן וואס שקצים וואס האבן אונז. פארפירט, און זיי האבן געלאזט די חזירים זאלן אנגיין, און מען האט געברענגט פאלשע מענטשן אז יענע האבן געהארגעט, און פארטיג. און יעצט קומט אלעס ארויס. ס'קומט דער שם הוי' כסדרם, און זאליקא זיצט און ער גייט ערכאות און צו בגץ, און ער רעדט זיך איין אז ער וועט פארן אויף ארץ ישראל מוחה זיין קעגן די בחירות, און מיט דעם וועט ער טון דעם רעבן א טובה, דעם רעבן אויף יענע וועלט. אז אונז וויל מיר עפעס ארויסבאקומען פון דעם הייליגן יום טוב, דארף מען אנהייבן צו ארבעטן בין אדם לחבירו, און יעדער זאל ארויסגיין פון זיינע מצרים און נישט מורא האבן פאר קיינעם, און דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער העלפן. ער העט אונז אויסלייזן פון די רועי ישראל. אזוי ווי כ'האב שוין פריער געזאגט אז ווען איינער איז פארכאפט אין זיינע מצרים, זיין מצרים, איז זייער שווער ער זאל פטור ווערן, און די רבנים זענען פארכאפט אין כבוד, און זיי וועלן קיינמאל נישט מודה זיין על האמת, אונז פארלאנג מיר זייער שטארק נאך אזא מין אומגליק אז די רבנים זאלן ארויסקומען מיטן אמת. און זאלן זיך קלאפן אבל אשמים אנחנו זאלן זאגן אונז האמיר פארפירט דעם עולם, אונז האמיר געמאכט געלט אויף סעקשועל אביוז, אונז האמיר נישט געלאזט גיין צו די פאליס ווייל מען האט געמאכט געלט, אונז האמיר געוואלט אונזער פרעסטידזש אז ס'זאל נישט אראפגיין. אונז האמיר געוואלט אז מען זאל האלטן, אונז האמיר געהאלטן א קלין קאמיוניטי, אונז ווילן מיר די רבנים זאלן ארויסקומען און זאגן, אונז האמיר פארפירט כלל ישראל און זייטס אונז מוחל. אפאר ראצערס זענען ארומגעלאפן צו רבנים, גענומען חתימות, דאס אלעס האט נישט געטארט געטון ווערן און אונז פארלאנג מיר אן אפאלעדזשי. און אונז פארלאנג מיר א יעדע רב זאל רעזיגנירן. אזוי ווי להבדיל דער פויפ האט געזאגט כ'האב געמאכט א טעות, כ'האב עס געטוהן ווייל כ'האב געוואלט באהאלטן די שאנדע, ענד איט וואס ראנג, מ'האט וועגן דעם מאלעסטעט פערציג יאר קינדער, און ער רעזיגנירט, אונז וויל מיר אלע רבנים זאלן רעזיגנירן, אונז ברויך מיר זיי נישט האבן. זיי זאלן גיין פוצן די גאסן פאר די סאניטעישאן, און איך זאג יעצט וועלכע רב ס'עט זיך יעצט אויפשטעלן און ער עט זאגן רבותי איך בין מיט נחום איך האלט אז מ'מוז וואטשן די קינדער, ער עט ווערן די רבן של כל בני הגולה, וואטש און סי. פארוואס ס'עט אזוי זיין? זייער סימפל, ווייל דער עולם וויל היינט גיין צו די רעכטע זייט, מ'האט שוין ארויסגעברענגט דעם שמוץ פון די רבנים, און פון באהאלטן וועט מען אין ערגעץ נישט אנקומען, זיי ווילן שוין אין ערגעץ נישט אנקומען, סאו איך בעט ערנסטע רבנים, כאטשיג ס'איז דא א גרויסע קשיא אויף ענק, אם מלכא אנא למה לא באת עד עתה, פארוואס האט עטס נישט צוגעהאלפן ביז יעצט, נאר אלרייט, עטס האטס מורא געהאט, יעצט אז דער ווינט בלאזט שוין אונזער וועג, יעצט דארפט עטס מורא האבן צו גיין דעם אנדערן וועג, קומטס ארויס און זאגטס, אונז האמער פארפירט כלל ישראל און אונז וויל מיר תשובה טון. און הייבטס אן צו דרש'ענען מען דארף אבאכט געבן קעגן אביוז. און דעמאלטס העט עטס ארויסגיין פון ענקער מצרים, פון ענקערע מיצרים, און דער יום טוב, דער שם הוויה כסדרן העט ענק ברענגען דעם דעת האמת. און וועלן מיר זוכה זיין אויסגעלייזט צו ווערן פון דעם גלות פון די חזירים און נאכדעם בכלל פון כלל פון די אלע שעבוד פון די אומות אזוי אז משיח העט אונז ארויסלייזן פון דעם גלות, לא על ידי יסורים יסורים חלילה, נאר. דורך צהלת פנים פונעם אייבערשטן, ס'וועט זיין יאר השם פניו אליך וישם לך שלום. איך וויל זאגן נאך אפאר קליינע נקודות, די רבנים זענען אזוי קאראפטירט, אזאלכע רשעים אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, באלד וועט איצעלע פימפ ארויסקומען אז די טעם פארוואס דאס איז געשען איז ווייל די פרויען גייען מיט שמעלוועל פינקי קליידער, נישט קלינקי נאר שמעלע פינקי, ס'איז א נייע וואס מ'האט אריינגעברענגט פון יאפאן. דאס אז אלע זיינע הכשרים זענען חזיר טריפה דאס וויל ער נישט וויסן. און נאכדעם איז דא אזוי, דער ווינער רב האט אים געבעטן ער זאל נישט חתונה מאכן אין די זאל ווי ער האט חתונה געמאכט אין ראוז קעסל, דארט מאכט מען חתונות פון גוים, בחורים גייען דארט מ'טרינקט מ'טאנצט מיט די גוישע חתן מיט די כלה, זיי געבן צעטלעך פאר די בחורים. מיט זייערע טעלעפאונס, זיי שרייבן אויף אויף די בית הכסא'ס איז אויפגעשריבן אלע מיידלישע טעלעפאונס, און זיי זאגן אז דו ווילסט האבן א גוד טיים קאל דעם נאמבער, זיי שטערן אלע שכנים, כ'האב ענק דערציילט איינער איז ארויסגעקומען דארטן האט אים א שיקסע געפרעגט יו וואנע גאו אוט? ער איז געגאנגען מיט זיין זון, ער האט געמיינט ער זינקט איין פאר בושה, און דאס אלעס מעג מען. האט מען געבעטן דעם ווינער רב זאל דארט נישט חתונה מאכן. סרול דוד הארפענעס האט געשריבן א צעטל אז טאמער גייט מען דארט חתונה מאכן דער שידוך נישט מצליח זיין ווייל ס'איז זנות, און ער אליין איז געגאנגען און דארט חתונה געמאכט. פארוואס זאל מען אנגעדרייט זיין שווער אז אזוי ווי די ארונים ווילן בעקן יצחק ראזענבערג, זאל ער דארט חתונה מאכן, טאמער דער שידוך איז נישט מצליח עט מען אים געבן די נעקסטע חתונה אויכעט אן געלט, צו ביליגער איז נישט קיין פראבלעם, יענעמס בלוט און יענעמס פלייש איז דאך היינט הפקר. געגאנגען סרול דוד און ער האט עס אונטערגעשריבן און ער האט אליין חתונה געמאכט, זאגט מען צום ווינער רב מען וויל נישט זאלסט דארט חתונה מאכן ביסט א נותן יד לפושעים. מען ארבעט דארט אום שבת. האט ווינער רב געזאגט אזוי, עטס האטס א שטיקל טעות, ס'איז דא צוויי מענטשן, איינער הייסט נחום ראזענבערג און איינער הייסט יצחק ראזענבערג. נחום ראזענבערג האט א האטליין וואס ער פרובירט מעורר זיין קעגן פרצות הדור, און נאכדעם איז דא יצחק ראזענבערג וואס ער געט מיר דעם טשעק, סאו מישטס נישט אויס די צוויי. ווען נחום ראזענבערג זאגט מען טאר נישט און יצחק ראזענבערג שיקט דעם טשעק איז יצחק ראזענבערג שטערקער. עט ער אויפקומען אויף יענע וועלט עט אים דער אייבישטער פרעגן איך האב דיך געמאכט פאר א רב כ'האב דיר געגעבן פון אלעם גוטן וואס האסטו געטון פאר אידישקייט האסט דיך אומגעקוקט אויף דיינע אינגעלייט זאלן נישט גיין זומער מיט שיקסעס אין מאנהעטן עט ער ענטפערן רבונו של עולם כ'האב פערציג ספרים שמן ראש עט אים דער אייבישטער זאגן שמן ראש אל יני ראשי טייטשט ער אן אזא בחינה אזא בחינה נישט דאס האט מען געוואלט פון דיר. נעם איין ספר און זאג עס איבער יעדעס יאר איז אויך גוט. זאג דעם זעלבן מוסר. מ'האט געוואלט דו זאלסט וואטשן א קהילה און דאס טוסטו נישט. און אז דו ביסט דער מוסטער און דו ווייזט אז דו קענסט דארט חתונה מאכן ווי רבנים האבן אונטערגעשריבן אז מ'טאר נישט און דו ווייסט די פרצות הדור, וואס זאל שוין כלל ישראל זאגן? אונז פארלאנגן מיר די רבנים זאלן זיך אויפשטעלן נישט, לכל הפחות אויף די. בוים, און זאגן אבל אשמים אנחנו, אונז האמער געזינדיגט, אונז האמער פארפירט כלל ישראל, ווייל ווען נישט וועט נישט זיין איין רב וואס וועט האבן א פנים אין כלל ישראל, ער האט צוגעהרגעט דאס ווארט רב ביז משיח קומט, עס וועט אים קיינער נישט טראסטן, א רב האט מען געזאגט פורים איז קיינער נישט געקומען זיך מזכיר זיין, מען ווייסט עס איז בלאף, זיי האבן גע'גנב'עט דעם מלבוש פון בעל שם הקדוש און זיי פארקויפן אז זיי זענען דער בעל שם הקדוש, יעדער ווייסט עס איז איין שטיק בלאף מיט זנות. סאו אז עטס ווילט נישט אומברענגען דאס ווארט רבנים מוזט עטס ארויסקומען און זאגן איך טוה תשובה. מענדעלע חזר האט אפגעהארגעט א האלבע שטאט מיט קינדער מיט זיינע תלמידים. יעצט בויט ער א פרויען מקווה. דאס האט נישט צו טון איינס מיטן אנדערן ס'איז נישט זה לעומת זה. דו דארפסט דיך אויפשטעלן און זאגן אבל אשמים אנחנו און זאלסט ארויסגעבן פונקטליך וועמען דו האסט אלס מכשיל געווען און אים איבערבעטן. איי מען געט נישט ארויס קיין וויקטעמס? ניין די זאלסט יא ארויסגעבן ווייל אונז ווייסט מען עניוועי יעדער ווער ס'איז און די גאנצע שטאט ווייסט יעדער ווייסט און יעדער ווייסט ביסט א חזר און יעדער מיט דיך אויסצוהערן יום כיפור ווען די וויינסט אשמנו בגדנו די לץ וואס די ביסט אונז פארלאנג מען די רבנים זאלן זיך אויססטרעיטענען ווייל טאמער נישט גייען זיי אראפ זעם איינזינקען אזוי ווי דער טייטאניק ס'וועט נישט געדענקט ווערן מער א ווארט רב עס וועט נישט זיין קיין דרך ארץ פאר קיין רב, מען וועט נישט קענען מאכן געלט פון רבנות מער, ווייל דער עולם טראסט ענק נישט היינט. עס איז אריינגעקומען א ידיעה אז מען האט שוין געכאפט דעם גוי, זעט אויס מען האט שוין געכאפט עפעס א גוי וואס ער איז שוין געזעסן און ער האט שוין דראנק און דרייווען, בקיצור עס האט זיך גייט זיך יעצט אנהייבן א נייע זאך אז מען האט שוין געכאפט דעם גוי. אין דרייסיג יאר ארום וועט מען געוואויר ווערן ס'איז גאר נישט געווען דער גוי, ס'האט זיך שוין אנגעהויבן דאס גאנצע זאך, שפעטער האט מען געוואויר געווארן ס'איז גאר געווען א בחור וואס האט געדרייווט און ער איז געווען דראנק און ער איז אנטלאפן. איך בין דא גראדע יעצט פֿיר טויזנט מייל אוועק וועגן מקווה, ס'האט זיך געמאכט פון איינעם נאך צוויי מקווה'ס, כ'מאך דא א גאנצע מאוומענט מיטן אייבערשטנ'ס הילף. על כל פנים בין איך אריין דא אין א סטאר האב איך געזען מ'האט געברענגט פון בארא פארק מצות מיטן הכשר פון דעברעצינער רב און איך זע אז מ'האט געברענגט די טוריסטס צו ווייזן אז מ'וויל עס פארקויפן ס'איז א חלק פון די סעילס פיטש האב איך געזען ווי מ'עפענט די גאנצע באקס און מ'ווייזט פאר יעדן די מצות יעדער כאפט עס אן. מיט נישט אפגעוואשענע הענט געהעריג אפגעהיטן אויף פסח, ארייט דאס ווערט בטל פארן זמן איסור, אבער על כל פנים דאס איז דאך נישט קיין וועג. פארוואס פאר א גוט יאר קען מען נישט סיעלן די באקסעס?
לכל הפחות ווי מאנישעוויץ סיעלט זיינע באקסעס. ווילסט ווייזן אויף דיספלעי צו ווייזן וויאזוי מצות זעען אויס, שיק א באקס מיט איין מצה, וועט עס יעדער זעהן. יא דאס זענען די רבנים. ער'ט געבן א הכשר ער'ט נעמען זיין געלט און ער האט אין דר'ערד דעם גאנצן כשרות. דו דארפסט זעהן אז דאס זאל זיין כשר ביז ס'קומט אריין צום קאנסומער אין זיין הויז. אזוי אזוי זענען די רבנים. ברוך השם צוביסלעך ווערט נתגלה קלונו מער און מער און מער און מער. זעהט אויס דער אייבישטער וויל אונז שוין אויסלייזן ער וויל א ריינעם כלל ישראל. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, סי בי עס האט אהינגעשטעלט אויף יענע גאס ווי ס'איז געשעהן דער עקסידענט, דאס איז קענט עוועניו, האבן זיי אהינגעשטעלט אזא גאן וואס ס'קוקט ווי שנעל יעדע קאר פארט. כ'האב ענק געזאגט דארט איז א טאראופעיר, זיי רעיסן דארט יעדע ספיד דארט און ס'איז זייער דעינדזשערעס ווייל ס'איז דא בייק לעינס אויכעט און מ'זעהט זיי נישט זיי פארן אמאל ארויס אינמיטן די גאס אמאל זענען זיי אויף די סיידוואק, כ'מיין די לעין גייט נישט גוט. און נאכדעם פארן דארטן טרעקטער טרעילערס און ווען זיי פארן איז דאך א שרעק. איך האב דאס געשריגן די גאנצע צייט, פארוואס נעמט מען נישט קער פון יענע גאס? איך האב געשריגן נאך יארן צוריק ס'מוז זיין לייט דארט. אמאל פלעג איך מאכן מיין האטליין וואקענדיג דארטן, סאו איך האב געזען וואס דארט גייט פאר. איך האב געמוזט אויפהערן ווייל די טרעקטער טרעילערס פלעגן מאכן אזא נויז אז מ'האט עס געהערט אין מייק, מ'האט נישט געקענט אפילו הערן וואס איך זאג. איך האב געזען וואס דארט גייט פאר. כ'האב קיינמאל נישט פארשטאנען פארוואס מען לאזט עס צו, און איך האלט אין איין זאגן פאר די יוגנט, רבותי ס'איז צייט עטס זאלט'ס פארלאזן וויליאמסבורג, יו אווער גרו דעט סיטי, עטס קענט'ס מער נישט דארט וואוינען, ס'איז צו טייער פאר ענק, ס'איז פול מיט גיהנום, פול מיט ווירטסהייזער, מענטשן וואס וואוינען אויף סאוט נײַן ווילן פארקויפן ווייל זיי זאגן די קינדער גייען א גאנג צו קוקן צו וואס דארט גייט פאר, און די זעלבע איז היינט אויף מוירטל אויך שוין. וואס ווילסטו מער? אז מאליק קען האבן דארטן א בתי זונות אונטן מיט זיבן קליינע צימערן וואס א בחור האט געכאפט פיקטשערס וואס דארט גייט פאר, א בחור וואס איז נעבעך אראפגעפארן פון וועג און מ'האט אים געבעטן ער זאל ברענגען פיקטשערס. נו, אז יעדער מעג טון וואס ער וויל פאר אפאר טאלער, כ'מיין דאס זענען אויכעט רבנים. מאליק איז אויך ארויף. און דער ברודער איז א ראש ישיבה. נאר נאכדעם וואס ס'געשעהט אזא אומגליק מ'ברענגט דריי קרבן ציבור'ס, דעמאלטס הייבט מען זיך אן אויפצווועקן און סי בי עס שיקט צו זעהן וואס דארט טוט זיך. אונז האמיר געוויסט אלע יארן וואס דארט טוט זיך. נאר קיינער נישט אינטערעסירט גארנישט צו טוהן. דער ניינטיעט פריסינקט האט קיינמאל דארט קיין טיקעט נישט געגעבן פאר ספידינג ווייל אונז האמיר דאך די ליעזאנס. סאו יעצט באצאל מיר א ביטערע פרייז פאר די אלע ליעזאנס. פאר די אלע קאראפשענס וואס אונז האמיר קאראפטירט די פאליס, און באלד וועט מען טרעפן א גוי מ'וועט זאגן ער האט עס געטוהן, מ'וועט געבן פופצן טויזענט דאלער, און מ'וועט זאגן ער האט עס געטוהן, און מ'וועט אים איינזעצן, און אין א פאר יאר ארום וועט מען זאגן ניין ס'איז געווען גאר א סאטמארע בחור וואס ער איז געווען דראנקען דרייווען אנדערעידזש און אן א לייסענס. עניוועי דער אייבערשטער זאל העלפן אונז זאל מיר נאך זוכה זיין דאס יאר צו עסן מן הזבחים ומן הפסחים. אין ארץ ישראל אין ירושלים עיר הקודש מיט משיח צדקינו במהרה בימינו אמן, זעהט זיך אויס אז דער אייבערשטער וויל אונז שוין אויסלייזן, ער וויל האבן, ער וויל אבער האבן א ריינעם כלל ישראל, ער איז ער איז מגלה קלונו פון אלע רבנים, און אונז זאג מיר אונז האמיר נישט קיין שייכות מיט זיי, אזוי ווי עס איז געווען ביי מצרים זענען אויסגעשטארבן פיר פיפטל, זעהט זיך אויס אז דער אייבערשטער וויל אראפנעמען די חזירים מיט די רבנים, זיי זאלן דא בלייבן, עניוועי. זייטס אלע געזונט, א פרייליכן שבת און א פרייליכן יום טוב. כל טוב.